א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תולדות. א גוטן ערב שושן פירים, ווי האלט מען דא? כ'דענק שוין נישט חנוכה פירים, וואס קומט ער? שושן פירים, יא, לייצים, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, און איך מוז צולייגן ווייל ס'איז שוין ממש, ס'איז שוין ממש שושן פירים, עניוועי, ס'איז דא אין פאסעיק ניו דזשערסי. האט די עף בי איי אויפגעפיקט איינעם עליאט האלבערשטאם, דו הערסט ווי מען האלט שוין ביי די האלבערשטאמס, די טייטלבוימס, יעצט האלט מען שוין ביי די האלבערשטאמס, ביי די האגערס האט מען שוין געפערטיגט, און נאכדעם דארפן נאך גיין די האראוויצעס, און אויף זיי איז דא אסאך פיטער, פון ר' הערשעלעס אייניקלעך, הוהוהוהו, סא בקיצור אונז פארן מיר זייער גוט ברוך השם, מ'האמיר אראפגעברענגט יעדן, נאר דא איז די פראבלעם אז דער עליאט האלבערשטאם העפענס טו בי א לייסענסד טערעפיסט צו געבן טערעפי פאר קינדער, און וואס ער האט געטון איז אז ער האט.

מסתמא א סאנזער אייניקל צו א נעפיו, ס'איז אין די פעמילי, און זיי זאגן אז טאמער ער באקומט די מעקסימום סענטענס עט ער באקומען דרײַסיק יאר אין פריזן. קען זיין מ'האט אים געבן א דיסקאונט ווייל ער האט דאך געמאכט אלעס אויף פיקטשערס קען ער זיך אליינס מודה זיין האט מען אים געבן א דיסקאונט באט ס'איז אנבעליוועבל. נישט צום גלייבן, ווי מ'האלט שוין? מלמדים קען מען נישט טראסטן, אין א מקווה קען מען קיינעם נישט טראסטן, א טאטן קען מען נישט טראסטן, א שווער קען מען נישט טראסטן, א מאמע קען מען נישט טראסטן, א שוויגער קען מען נישט טראסטן, א ברודער קען מען נישט טראסטן, א שוועסטער קען מען נישט טראסטן, א רב קען מען נישט טראסטן, א רעבין קען מען נישט טראסטן, איז דאך געבליבן אז איינעם קען מען יא טראסטן, דאס איז א טערעפיסט, ער ער לייגט דאך אריין צען פופצן יאר אין זיין לייסענס, א נעכטיגן טאג, ער איז אזא בהמה ער איז נאך געגאנגען פאטאגראפירן, ס'זאל זיין אן עד אויף אים. יעצט די גאווערמענט זאגט אז ס'קען זיין ס'איז דא נאך. אזאלעכע קרבנות, און זיי האבן געגעבן א נאמבער אז זיי מאכן אן אינוועסטיגעישן, די נאמבער איז וואן טו וואן טו טרי עיט פאר וואן טאוזענט. זיי האבן א וועג ארויפצוגיין אויף די טמא'נע כלי אויך, אבער דאס וויל איך דאך נישט איבערגעבן ווייל קיינער האט דאך נישט די טמא'נע כלי. יעצט זאגט ער אזוי, האלבערשטאם איז ליסטעד היר עז ען אסיסטענט דירעקטאר וויט די דזשואיש פעמילי סערוויס ענד טשילדרען סענטער אוו קליפטאן פאסעיק. דאס הייסט ער איז נישט סתם ער קערט דארטן די פלארס, ער איז אן אסיסטענט דירעקטער פון די גרויסע ארגענעזעישאן דזשואיש פעמילי סערוויס ענד טשילדרען סענטער אין קליפטאן פעסעיק. יעצט, די גאווערמענט האט זיך שוין אויסגעלערנט אונזערע דזשאוקס, איינס הייסט פֿינף, איינס הייסט סעווען טורטי סיקס, איינס הייסט פֿינף סיקסטי טרי, די גאווערמענט האט געזאגט אז זיי גייען אים האלטן אין קאורט, און זיי גייען אים נישט ארויסלאזן פון דזשעיל, און מען געט אים אפילו נישט די קורטעסי צו באקומען בעיל, ווייל מען קענט דאך אונזער עולם, מ'עט לויפן אויף ארץ ישראל, אויף פישפיקלעדיין, אויף ניריטאז, און אזוי ווייטער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אפאר קלייניקייטן וועגן דעם, קודם האב איך געוואלט זאגן שלומי דאסקאל, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אפשר קענסטו אים אויך גיין ארויסהעלפן, שטעל דיך ארויף און זאג יעצט א גאנצע דרשה, אז ס'איז נישט אמת, די, ביסט דאך געווען ביזי צו זאגן א דרשה. זאג יעצט אויך א דרשה. און נישט נאר דאס. געדענקסט איינער אהרן לעווי? ער איז געווען א איד? ער האט געהארגעט דעם קאלעצקי? פארוואס שטעלסטו דיך נישט אויף זאגן ס'איז נישט אמת? דו העלפסט דאך ארויס פאר אלע מענטשן. שטעל דיך ארויף, זאג מען דארף האבן א בית דין פון כ ג. איך ווייס, ביי מיינע לג לג רבנים איז נישט געווען קיין כ ג, ס'איז געווען אסאך מער. ס'איז געווען לח לח רבנים אַכט און דרײַסיק, אפשר דארף מען גאר האבן א בית דין פון אַכט און דרײַסיק. איך וויל פרעגן די אלע חתנים און די כלות וואס ער האט משמח געווען, עטס האלטס אז מען מעג איהם נאך נעמען? און איך האלט אז די צוקונפטעדיגע חתנים און כלות האלטן אז מען מעג געבן אזא מין לאו לייף פרנסה ער זאל ענק משמח זיין? יעצט איך וויל פרעגן, דו האסט דו ביסט דאך שוין אזוי לאנג א זינגער, איך וויל פרעגן איין זאך, דער אהרן טייטלבוים האט דאך שוין אזויפיל טויזענטער חתונות געהאט, פארוואס איז געקומען איין פערד פון די גאס דו שלומי דאס, קאל, און דו זאלסט אים טרייען ווייט וואשן? וואס איז מיט די אלע אנדערע טויזענטער מענטשן וואס ער האט שוין געשפילט פאר זיי? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ס'איז דא יעצט א קעיס פון א פרוי מזל טוב, מ'האט געדארפט אויפפיקן די קינד און זי האט נישט געוואלט, האט זי געדינגען א היט מען, מ'האט געהארגעט איר מאן. מ'ארבעט זי זאל ארויסקומען, מ'איז מזכיר אין אלע צייטונגען מזל טוב זאל ארויסקומען, זי איז א רוצח'טע. יעצט פארוואס שטעלסטו דיך נישט אויף שלומי דאסקאל, דו זאגסט אפאר גוטע ווערטער פאר מזל טוב, זי ברויך אויך האבן אפאר גוטע ווערטער. ס'איז אנבעליוועבל! יעצט, איך וויל דיר זאגן, דו ווייסט דאך אז מען לייגט ארויף אויף יעדן דאך דא וואס צו רעדן און שמוץ, ס'איז דא דא אין וויליאמסבורג א שטיבל, ס'הייסט שטיבל, ס'איז אזא שלמה קארלבאך סטייל שטיבל, האט מיר איינער געזאגט, איך נעם זעקס און צוואַנציק טויזענט און האלב דיסקלעימערס, האט מיר איינער געזאגט אז ס'איז דא א יונגערמאן, ער האט מיר געזאגט זיין נאמען אויכעט, נאר איך האב נישט קיין פערמישען ארויפצולייגן סתם יענעמס נאמען אז ער האט געלערנט מיט דיר שלמה דאסקאל אין ישיבה, און ער זאגט ווען ער זאל קאנווערטן די אלע זרע לבטלות וואס דו האסט מיט אים געהאט, וואס דו האסט אים מכשיל געווען און דו האסט מוציא געווען בידיים פון אים, ווען ער זאל דאס קאנווערטן און אריינלייגן אין א מקווה, וואלט מען זיך געקענט דערטרינקען אין דעם וואסער. אזוי האט ער געזאגט ברבים, און מערערע מענטשן האבן עס געהערט. יעצט איך נעם א דיסקלעימער, ס'קען זיין ס'איז נישט אמת. נאר סאמטינג סמעלס ווערי בעד, זרע לבטלה שטינקט, און דאס אז דו ביסט דיך געגאנגען אננעמען דעס שטינקט צוויי מאל, און דו ווייסט נישט וויפיל מענטשן האסט וויי געטון, מען האט מיך נאך היינט געקאלט, מען הערט מיך נישט אויף צו קאלן, יעצט אונז דארף מען נעמען דעם צאנז גריבאווער דער וואס האט דעם מכון היוחסין און זען וועגן די משפחה, מען דארף זען צו דער הייסט אויף ענגליש עליאט האלבערשטאם ווי נאנט ער איז צום הייליגן דברי חיים צום צאנזער רב, מען דארף דאס אויסגעפינען. קען עס נישט לאזן סתם אזוי. רבותי, ס'איז פורים, ס'איז שושן פורים, יעצט איז מען אזוי טיף אין די ערד, מ'קען שוין קיינעם נישט טראסטן. איך ווייס, כ'על דיר זאגן, מ'קען זיך אליינס שוין אויך נישט טראסטן. חזקאל טייטלבוים ער גייט מיט אליהו הנביא יעדן טאג, תקיפת אליהו מלאך הברית, און ער האט נאך א תאווה צו א שוועגערין, איינער שרייבט מיר אריין זיין שוועגערין איז פיפטי סיקס יערס אולד, זעהט אויס אז דער עולם ווייסט שוין פון די פרשה, ווייל ווען נישט ווען ווייסט ער, ער האט דאך אפאר שוועגערן. הארץ אונז האמער טיף טיף אין דר'ערד, יעצט למעשה איז אזוי, אה זייער די עף בי איי זאגט אז זיי האבן פון אים א גאנצן ווידיאו וואס ער האט געמאכט, די כ'וויל דיר דערציילן א מעשה, ס'דא מענטשן וואס האבן אלטע עלטערן אזוי ווי איך האב אויך געהאט, און די גאווערמענט שיקט נורסעס, נו אז זיי שיקן נורסעס און די עלטערן זענען אלט און זענען שוין נישט אינגאנצן ווי מען זאגט פולי פאנקשענעל און זיי שלאפן אויך ביינאכט דעצענט, איז דאך א פראבלעם מיט די נורסעס מיט יחוד, איז האט מען אמאל געפרעגט א שאלה א רב ס'דאך דא א ווידעא אין שטוב מענטשן האבן ווידעאס וואס די גוים גנב'נען האט דער רב געזאגט אזוי דער אייבישטער האט געגעבן א כח אז ס'דא דארט נאך א מענטש דעמאלטס איז דער יצר הרע נישט אזוי ווי מ'זאגט טאנצן אבער א ווידעא נע אונז געפין מיר נישט אין די תורה אזא מין זאך און ס'איז אסור. שוין. אין ארץ ישראל איז דא אן ארגענעזעישן וואס, א הכשר ארגענעזעישן, וואס געבן א הכשר אויף חלב שחלבו נכרי דורכ'ן א ווידיאו. זיי כאפן נישט אז די ווידיאו ליגט אינגאנצן נישט ביי די בהמות, עס ליגט ערגעץ אנדערש. עניוועי, אין אן אנדערע פארעם אפילו. ס'איז נישט וויכטיג. למעשה, מען דארף וויסן איין זאך, אז ס'איז נישט אזוי גלאטיג די גאנצע ענין פון די ווידיאו. יעצט. איך האלט אז דער שלמה דאסקאל דארף יעצט טון א פשוט'ע זאך, ער דארף נעמען אין א בית דין של כ"ג און מען זאל אסר'ן די גאנצע ווידעא, מען קען נישט נעמען עדות פון א ווידעא, ווי קענסטו נעמען עדות פון א ווידעא? ס'איז נישט באגלייבט, ס'קען נישט העלפן פאר איסור יחוד, ס'איז דא וואס האלטן אז ס'העלפט נישט פאר חלב שחלבו נכרי, גיי צו דעם האלבערשטאם, זאג דו ווילסט ווערן זיין לויער און דו ווילסט אים פארטיידיגן, יעצט פארוואס קומסטו נישט ארויס יעצט, אונז וואלט מען זייער שטארק געוואלט דו זאלסט יעצט געבן א קום ארויס און זאגן אז ס'איז נישט אמת. נאר רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, פון דעם אלעם זעהן מיר אונז א מורא'דיגע זאך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, מ'האט צוהארגעט און צובראכן די וויקטימס מיט די וויטנעסעס זיי האלטן אין איין קאלן, זיי וויינען, זיי זאגן אז די אנדערטהאלבן שעה וואס איך האב ארויפגעלייגט איז א מורא'דיגע נחמה פאר זיי, און אין די זעלבע וואך ווי דער שייגעץ האט זיך אנגענומען, דער שלמה דאסקאל האט זיך אנגענומען. אין די זעלבע וואך איז שוין ארויסגעקומען מ'האלט שוין ביי האלבערשטאם, און דא קען מען נישט לייקענען, ס'איז דא ווידיאוס, ס'איז אלעס דא, ס'איז עד אויף קין, און מ'לאט אים אפילו נישט ארויס אויף בעיל, שטעל דיר פאר. סאו רבותי, דאס זאל גייט זיין א געוואלדיגע חיזוק פאר די אלע צובראכענע וויקטימס, און זייטס נישט דערשראקן, דער אייבערשטער איז מיט אונז, און אונז וועמער אם ירצה השם געווינען און מ'מעט די אלע חזירים אראפ נעמען פון די סטריט. כ'האב געוואלט זאגן סתם אזוי, איך האב א געדאנק אז איך האב מורא ווען איינער איז א פעדעפייל קען זיין נאכן טויט טאטשט ער אויך אונטער דר'ערד, וואלט געהייסן די מיין קאזין איך ווייס חסד של אמת די מענדי ראזענבערג זאלן אויפגראבן איינעם א חזיר א פעדעפייל און לאמיר זעהן ווי זיינע ביינער קריכן ארום דארט אונטן אז דער מען קען שוין נישט טראסטן טאטע מאמעס, מען קען נישט טראסטן מלמדים, מען קען שוין נישט טראסטן א טערעפיסט, און וועם קען מען שוין יא טראסטן? ריבונו של עולם. שוין, יעצט קומט מען צוריק צום שיעור. כ'האב שוין געמאכט א שיעור די וואך נאר מען מוז צולייגן אפאר וויכטיגע זאכן וואס ס'קומט אלץ צו וועגן פעדעפיליע ווייל דאס איז דאך די עיקר פונעם גאנצן האטליין. קודם האב איך געוואלט זאגן אז די אווערנעס ברוך השם פארט זייער גוט, ס'דא אווערנעס איז אלל אווער יעצט. ס'האט א מלמד פון לעיקוואד אריינגעשריבן אין א צייטונג אז מען זאל זעהן אז די מאמעס זאלן נישט קומען מיט פערפיום און זאלן נישט קומען שיין אנגעטון ווייל ס'איז נישט קיין חתונה. איז געגאנגען איינער אין סטענפארד היל און האט עס געזעהן האט ער ארויפגעלייגט אז ביי זיי אין סטענפארד היל האבן מיר נישט דעם פראבלעם, פארוואס? ווייל ס'גייט לכתחילה די טאטעס צו די מלמדים און די מאמעס צו די מיידל טיטשערס.

שוין, קודם ברוך השם דער עולם האט שוין די מעסעדזש, איך פלעג אלץ זאגן מען זאל נישט שיקן די קינדער אנגעטון צו שיין ווייל זיי שמעקן אוועק, מען מאכט מיט די געוויסע זייפן וואס מען וואשט זייערע קליידער, ס'שמעקט פון פערפיום, און זיי קומען מיט די אזא דזשעלי וואס מען מאכט, די פיאות זענען אזוי שיין געמאכט, איך וויל דיר זאגן באמת, מען מאכט, מען רייצט אויף די מלמד, אהההה, ס'איז ממש א שרעק. סאו אבי דער עולם הערט שוין ברוך השם, דער עולם הייבט שוין אן צו זעהן אז דער מלמד איז א חזר, מען קען אים נישט טראסטן, שוין. יעצט שרייבט ער ווייטער. פי עס. פאוסטסקריפט, וויי קענט ווי טראסט די טשיילדס פאדער טו גאו אלאון ענד ברינג האום ע ריפארט? איף דיס איז נאט ריזענעבל פאר סאם

ער ווארט אויף דעם א גאנץ יאר, יו דאנט קנאו דעט, באט לעטס פוט אלל די נאנסענס נאו עסייד, אבער כ'האב הנאה, ס'קאכט זיך, דער עולם כאפט שוין, און מ'הייבט אן צו מאכן תיקונים. יעצט, ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה וואס איז געשען אין ארץ ישראל, ס'איז ממש מיינד באגלינג. ס'דא עפעס א לאבאוויטשער ער גייט מיט אראפגעבויגן היטל און ער איז נאכגעגאנגען אין בני ברק א מאמע מיט א טאכטער א מאדער און דאדער און ער איז זיי נאכגעגאנגען אין הויז ענדליך פאר זיי זענען ארויפגעגאנגען די סטעפס האט ער ארומגעכאפט דאס דאס ווייבל מיט כח און ער האט זי געהאגט און געקישט באט ליטל דיד הי נאו אז היינט איז דא פילם פון איבעראל יעצט זיי די די פאליס האט שוין דעם גאנצן ווידעא און זיי ווייסן שוין ווער דאס איז אויכעט זיי דארפן אים נאר קענען יעצט טרעפן. און דעיס גייט עטס ענק אויסלערנען, דער איז א פרייז דעטס גאנע סטארט ביאינג פעיד און איטס גאנע קאסט א לאט סאו. דער וואס האט מיר געשיקט פון ארץ ישראל די מעשה, נאך איידער ס'איז געשטאנען אין צייטונג, האט געשריבן אז דער קיש איז געווען זייער א טייערע קיש, ס'איז נישט געווען ישקני מנשיקות פיהו, ס'איז געווען נעתרות נשיקות שונא. דאס גייט אים קאסטן זיין מערידזש, און ער האט קינדער אויכעט. געלט. יעצט גייט עס אים קאסטן זיין מערידזש, גייט אים קאסטן א קינד, און אפאר יאר דזשעיל. דאס מוזט עטס אנהייבן צו לערנען זיך, איטס גאנא העפן, און די מענטשן קומען נאך פאראויס, מען פייפט זיך אויס אויף אלע רבנים. יעצט פארוואס רעד איך דערפון באריכות, ווייל כ'האב עס ארויף געלייגט דעם קליפ אויף מיין וועבסייט, ווייל איך וויל דער עולם זאל זען. דער איד האט א לאנגע בארד, ער גייט מיט א קאפאטע מיט א ברייטן היט, מיט א ליבאוויטשער היט, און ס'איז געשען אין בני ברק, די שטאט וואס לכאורה דארף עס זיין די בני תורה, און ס'איז געשען אינמיטן טאג, ס'איז נישט געשען פארטאגס צו שפעט ביינאכט, און דער איד האט א לאנגע בארד, במילא וויל איך ענק זאגן זאלטס אויסלערנען ענקערע קינדער, ס'האט נישט צו טון מיט די סייז און די שעיפ און די טיים אוו דעי, יעדער מענטש איז א פאטענשעל חזיר, איף די טיים איז רייט און די פלעיס איז רייט, איז ער א חזיר. והא ראיה, מען האט געמאכט איסור יחוד פאר יעדן גלייך. שוין, יעצט קען מען אריבערגיין אויף לאנדאן. מ'קען אריבערגיין יעצט אויף לאנדאן, ענגלאנד. ס'איז דא א צייטונג וואס הייסט העקני טודעי וואס דאס ווערט ארויסגעגעבן פון די העקני קאונסיל, און סטענפארד היל איז א חלק פון העקני בארא. אן ארטיקל וואס ס'הייסט וואטש אוט פאר אביוז, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין וועבסייט אז יעדער זאל עס קענען זעהן, עס שטייט דא. וואטש אוט פאר אביוז,

עקספלויטעישן וויל איך ענק זאגן וואס דאס מיינט, דאס מיינט אויסצונוצן, מען נעמט א קינד און מען רייט אויף אים, מען נוצט אים אויס פאר גארנישט, ווייל ער איז צו נאאיוו צו וויסן וואס מען טוט מיטן. ענד טו ריפארט דעיר קאנסערן. ס'טייטש אזוי, א קינד ווייסט נעבעך נישט וואס מ'וויל פון אים, אבער די ארום און ארום זעען. אזוי ווי מ'האט געהאט די פעימאס סטארי פון דעם לעווי וואס דאס יונגל איז צוגעגאנגען צו אים און ער איז אים נאכגעגאנגען און ממילא ווען מ'לערנט זיך אויס צו וואטשן און זיין א קאנסערנד סיטיזען העלפט עס זייער אסאך. יעצט. די פאוסטער און ליעפלעט דיטעילד סאם אוו די סיגנעלס דעט א טשיילד מייט בי א וויקטים אוו סעקשועל עקספלויטעישאן אר איז ביאינג טארגעטעד ביי גענגס אר עקסטרימיסטס.

דאס וואס איך שריי אלץ דאס די פעלט אויס אין אמעריקע אויכעט, איך איך רעד כסדר וועגן דעם, איך רעד אויפן האטליין, איך רעד מיט פאלעטישענס, ס'פעלט אויס, א קינד האט נישט ווי צו גיין, און נישט נאר דאס זיי ווילן יעצט אז די גרויסע זאלן ארויסקוקן אויף די קינדער. די פאטענשעל סיין אוו עקספלויטעישאנס היילייטעד אין די קאמפיין אינקלודס. איי דאונט קנאו

העלפ, HELP, עט NSPCC דאט ארג דאט UK, אר קאל זירא עיט זירא עיט עיט זירא זירא פייוו זירא זירא זירא, זירא עיט זירא עיט עיט האנדרעט פייוו טאוזענט. איך זאג עס וועגן דעם כאטשיג אונז ביי אונז אונז זעמער דאך אין אמעריקע אבער די ענגלישע מענטשן דארפן דאס וויסן. יעצט האבן זיי דא צוויי שיינע פיקטשערס איינס איז פון א יונגל וואס ער איז זייער פאזלד. זאגט די מאמע איי דאנט נאו ווער הי איז געטינג דיס ניו סטאף, און אונטן א פיקטשור פון א מיידעלע וואס עס שטייט איים סקעירד, שי איז ביאינג טעיקן עדווענטעדזש אוו, מען זעהט אויפן פנים עפעס סאמטינג איז ראנג, סאו למעשה ברוך השם איטס מאווינג פארווערד, עס וועט נאך קומען אין אמעריקע אויך די גוטע צייטן, דארפטס ענק נישט זארגן. ברוך מרדכי וועט נישט אייביג בלייבן ביי די מאכט, ניין ניין ניין ניין, די אלע חזירים וועלן אונטערגיין, עניוועי ס'איז א מוראדיגע סטעפ פארווערד, און יעצט נעם איך דאס ארויס און איך גיי פייטן דא צו די אמעריקען גאווערמענט, וואס, אונז זעמיר ווייניגער ווי די בריטיש גאווערמענט? סאו אלל דיס טינגס ס'מאכט א פאזעטיוו מאוו. יעצט ס'דא נאך א זאך, ס'געווען אין ארץ ישראל די וואך אין צייטונג, אז ס'איז אנבעליוועבל וואס די פרייע זענען שוין מודה וואסארא נישט פאראנטווארטליכע מחנכים די פרומע זענען און וויאזוי זיי טוען אן גרויסע צרות פאר די אלע קינדער וואס זיי קומען פאראויס און וויאזוי מען באהאלט אלעס, ס'איז ממש ס'איז א שרעק, איז געווען אין צייטונג די וואך. ס'איז געווען א מיידעלע וואס מען האט איר געטאטשט, מען האט מיט איר געוואוינט, מען האט געטון אלע מיסע זאכן מיט איר, איר אייגענער ברודער און איר טאטע, דער טאטע און די ברודער האבן געמאכט שותפות. אנגעהויבן האט זיך עס ווען זי איז געווען אלט זעקס יאר, און זי האט עס פארציילט אין סקול פאר אירע טיטשערס, און זי האט געוואלט אז מען זאל איר שיצן, ווייל אויסער דעם וואס דאס איז נישט צניעות'דיג און ס'איז עקלדיג און ס'איז נישט תורה'דיג, ס'איז פשוט יו אר קאוזינג סאמבאדי פעין, ס'איז ממש ס'איז א ווייטאג. איז זי געגאנגען, זי האט אלעס פארציילט אין סקול, און די אנשי חינוך האבן אלעס געוואוסט וואס ס'גייט פאר, און דער צייטונג האט א גאנצן שקלא וטריא וויאזוי זיי האבן געקענט משתיק זיין די גאנצע צייט אז דאס קינד זאל נישט קענען ארויסקומען. ביז צום סוף דאס מיידעלע איז געווארן גרויס, און זי האט אנגעהויבן, מען האט געזען אויף איר גוף אז זי האט פיזישע וואונדן אויכעט, און ביז ס'איז געקומען צו א פוינט אז ס'איז ארויסגעקומען, און יעצט, יעצט די קאורט אין ארץ ישראל זענען מורא'דיג אנגעווייטיגט ווייל זיי הייבן אן צו זעהן אז דאס אלעס וואס איך האב זיי געזאגט אלע יארן וואס, וואטס גאואינג אן איז ליידער אמת און זיי הייבן זיך אן אליין שוין צו פרעגן די שאלה איך וויל וויסן וויאזוי איז דאס אז אונז האמיר אזויפיל טויזענטער מיידלעך ענד האו דו ווי נאו אז זיי זענען יא סעיף און דעם זאג איך יעדן איינעם איך האב אויסגעלערנט אלע ביי אלע מיינע שיעורים יעצט אין ארץ ישראל אויך. מען זאל זאגן פאר די קינדער ווי די פרייוועט פלעצער איז און דארט טאר קיינער נישט אנרירן און אפילו א דאקטער טאר דיך נישט הייסן אויסטוהן נאר ווען ס'איז דארטן דא דיין טאטע אדער דיין מאמע, פאר א מיידל זאל זיין דארטן די מאמע און פאר א יונגל די טאטע. און יעדע פאר וואכן פרעג דיין טאכטער זאג מיר איז עניבאדי באדערינג יו? ווייל אויב דו וועסט רעדן מיט איר וועגן די עניינים וועט עס נישט זיין קיין מיעסע שמועס, פארקערט, שי'ל אופען אפ, די ווייסט נישט וויפיל אין בית רחל דא מיידלעך וואס לעסביענס באדערן זיי אין די ווייסט נישט וויפיל בחורים זיי גייען זיי נאך אין די ווייסט גארנישט עטס ווייסט נישט וואס טוט זיך אויף די גאס איך איך דאווען לעבן סאטמארער מיידל סקול אין בית יעקב אוהב שלום ווען איך גיי ארויס אינדערפרי גיי איך קיינמאל נישט אויף דיוויזשען עוועניו נאר איך גיי ארום אויף בראדוועי אין נאר אזוי קום איך אריין אויף לי עוועניו ווייל ס'איז דארטן דא זייער זייער שמאלע געסלעך יעדער בויט היינט ארויס, ס'איז דא ביימער אינמיטן די גאס, און די מיידלעך גייען נאר פינף זעקס מיט א מאל אין א שורה, אזוי אז מ'באמפט אריין ביסט אויף צרות, און ס'איז דארט דא ווידיאו קעמערעס איבעראל, און נאכדעם וועסטו עס נישט קענען אפוואשן, ס'הייסט האסט אריינגעבאמפט אין א קינד, און איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך וויל אנדערע מענטשן זאלן זיך אויכעט אויסלערנען אזוי צו טון. ווייל ס'וועט דיר נישט גוט אויסקומען יעצט אין ארץ ישראל וועגן די פרשה פון דעם מיידל וואס די גאווערמענט זעהט שוין אז ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן בפרט נאך ביי די פרומע ווייל דאס איז דאך א פרום קינד איז בקיצור איז ס'דא א מועצה לשלום הילד דאס מיינט אזוי ווי ביי אונז איך ווייס טשיילד פראטעקשן האט געהייסן אז דער מנכ"ל ווער ס'פירט דעם משרד החינוך מייקל כהן צו מעכל כהן איך ווייס נישט פונקטליך זיין נאמען. שרייבן זיי אז זיי האבן מברר געווען אז די מיידל האט גראדע גערעדט צו די אלע מחנכים און מען האט גארנישט געטון, מען האט אפילו נישט אויסגעשטעלט א ריפארט, וואס דאס איז דער חק זאגט מען מיז דאס טון, זיי האבן אלעס געטון צו באהאלטן די גאנצע מעשה, האט ער געהייסן אז מען מיז מאכן א עקסטערע ועד וואס זאל דאס אלעס בודק זיין, און מען דארף אויכעט מאכן משרד החינוך צו מאכן א ספעשל ועד אז מען זאל די אלע זאכן האבן א סיסטעם וויאזוי אז א מיידל. האט א פראבלעם זאל זי האבן צו וועמען צו רעדן, ברוך השם וועסט נאך דערלעבן אין אמעריקע אויך, טאמסן שמאמסן די אלע וואס זענען בוגד געווען האבן באצאלט א פרייז. יעצט איז דא דער פראפעסער דערשאוויץ אן אפיקורס, זויפיל שוין צאמגערעדט על השם ועל משיחו, נישט יעצט משך יארן זיין אייגענע מאמע רעדט אויף אים, דאס איז נישט מיינע בילדער. ער איז געווען יעצט אין ענגלאנד, ער זעהט זיך ער איז אויף צרות, עס איז געווען עפעס א ליובאוויטשער רב האט מיט אים געמאכט א פיקטשער. ס'איז אנבעליוועבל, דו גייסט מאכן יעצט מיט אים א פיקטשער? דו ווייסט אז ער האט יעצט צרות? אז ער איז יעצט דיין פרענד איז דאס פאר דיר נישט גוט? עניוועי, וואס זיי האבן דארטן גערעדט איז שוין נישט וויכטיג. עס איז אזא שאנד ער כאפט מיט אים א פיקטשער. יעצט זאגט ער, דער דערשאוויץ, אז וועגן דעם האבן זיי פארלוירן די מלחמה, די אראבער, ווייל זענען קעגן פיס. די האסט די. מיסטער דערשאוויץ, איך האב דיך געוואלט פרעגן, די לאו לייף די וואס די ביסט, די שמוץ יא, די האסט אריינגעברענגט צוריק די חזירים אין שטאט ביי אונז, הא? די לויפסט דיר אוועק, די וואוינסט ערגעץ איך ווייס ווי אין וואשינגטאן ווי צו ווי, אבער די האסט אריינגעברענגט צוריק די חזירים, און די האסט נאך א פראבלעם, די האסט אז וועגן דעם האט דער פארלוירן יענער פארלוירן, די ווייסט זייער קלאר אז דאס איז געווען א גאנצע קליקע פון חזירים, און אונז האמיר גענומען דעם גרעסטן, ווייל אז מ'הייבט אן מיטן גרעסטן פאלן אלע. ווען עטס כאפט מיר, ווען צען קליינע וואלט מען נישט געקענט אנקומען אין ערגעץ, און ס'האט דער אייבישטער צוגעשיקט דעם גרעסטן פיש דעם חזר ברוך מרדכי לעבאוויטש און מ'האט אים אראפגעברענגט, מ'האט אים נישט אראפגעברענגט אזוי ווי אונז וואלט מיר געוואלט, אבער ס'איז דאך דאך דא א הסתר פנים, אבער ער איז פינישט פאר לייף, ער און זיינע קינדער הוא ובניו בקרב הארץ, און דו אויך מיסטער דערשאוויץ, יעדער ווייסט וואסערע א לאו לייף דו ביסט. יעצט גייט ער זיך חנפענען צו רבנים אין לאנדן און פאטאגראפירט זיך דארטן אין צייטונג, ס'וועט דיר גארנישט העלפן, די מיידלעך וואס זאגן אז דו האסט זיי געטאטשט און זיי זענען מיינער וועסטו עס נאך דארפן דורכגיין און צו פארענטפערן דאס. ער איז אזא ליגנער, איינמאל זאגט ער אוי איך האב די לאגס פון מיין אפיס אלעס פונקטליך, דו האסט די זעלבע לאגס וואס דו האסט געהאט די גאנצע צייט, דו האסט געשריגן ווי ער טעיפס, ברוך מרדכי טעיפס טעיפס. און די לויערס האבן דיר צוריק געענטפערט דו קענסט האבן וויפיל לאגס דו ווילסט דו ביסט דא געווען, נאכדעם האט ער שוין אנגעהויבן איך בין טאקע דארט געווען אבער כ'האב נישט אינגאנצן אויסגעטוהן די גאטשעס, כ'האב נאר געהאט אנגעטוהן דעם אונטער העמד, דאס איז געווען מיינערס, דו טארסט דיך נישט עקספאוזן פאר זיי, סאו דו ווילסט אויך דרייבן יעצט א דיעל, הא? ס'וועט דיר אסאך נישט העלפן, זאלסט געדענקען איין זאך, ווילאנג דו האסט געטשעפעט פרייוועט מענטשן האסטו געקענט יו קען געט עוועי וויט איט, באט האסט אנגעהויבן צו טשעפען קינדער, דער אייבערשטער האט אונז גענומען די קינדער פאר ערבים, ער קען זיי נישט, ער קען זיי נישט, ערפארדן צו פארלירן פאר חזירים. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז געווען דער ר' דיבלאטסקי פון בני ברק וואס ער האט געטון מיט א מיידל פון די צוועלף יאר אנגעהויבן האט ער איר אנגעהויבן מצער צו זיין און וואוינען מיט איר. בקיצור, יעצט איז ארויסגעקומען א גאנצע כתב אישום אלעס וואס ער האט געטון. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, איך וויל נישט רעדן דערפון ווייל איך וויל נישט אריינגיין צו גרעפיק אבער איך וויל זאגן אפאר קלייניגקייטן וואס ס'איז וויכטיג מ'זאל וויסן. דער הרב אליהו דיבלאצקי איז דרײַ און פֿופֿציק יאר אלט, סאו אבוויעסלי אפילו מען האט א ווייסע בארד איז עס א פראבלעם. צווייטנס ווען ער האט געטראפן די מיידל וואס איז געווען אלט צוועלף יאר האט ער איר אייביג געזאגט דו ווייסט אני כמו אבא שלך, איך בין אזוי ווי דיין טאטע. ער פלעגט איר אלס מסביר זיין קענסט דיך אויף מיר פארלאזן, איך בין דא נאר דיר צו העלפן, און איך קען דיר העלפן מיט וואס דו ווילסט. שוין. איז למעשה וואס איז געשען צום סוף? זי האָט געזען, אַז אַזאַ אַלטער חזר שטופּט אין איר אַרײַן, האָט זי דאָך שוין געוווּסט, וואָס מע טוט. איז זי געגאַנגען אין דער שטאָט און זי האָט זיך געזוכט יונגע חבֿרה. דאַרף איך האָבן אַזאַן אַלטן חזר? איך דאַרף האָבן אַ יונגן בויטשיק! האָט זי פֿאַר אים פֿאַרציילט, אַז זי האָט אַ בויפֿרענד. האָט ער איר געאַסרט, אַז דאָס טאָר מען נישט, דאָס איז קעגן די הלכה, און זי זאָל עס חלילה נישט טאָן. און האט גע'אסר'ט אויף אים אז זאל זיך נישט טרעפן מיט קיינעם, און זאל נישט מאכן קיין קשרים מיט אפילו מיט מיידלעך פון איר עלטער, און זאל חלילה נישט פארציילן וואס זיי טוען אינאיינעם, עטס הייבטס אן צו פארשטיין? אזוי טוט מען מיט די מיידלעך, סאו דעט אונז דארף מען טון פארקערט, אונז דארף מען זאגן טאמער איינער זאגט איך קען דיר העלפן וועסטו אים זאגן איך האב א טאטן ווער ס'העלפט מיר, און אז ער וועט זאגן מען טאר נישט פארציילן דווקא זאלסטו שוין קומען פארציילן. ס'איז געווען א מעשה אפאר חדשים צוריק, מן הסתם א יאר צוריק, אז איינער האט געזאגט פאר די קינדער אז טאמער איינער זאגט אז זאלסט נישט פארציילן זאלסטו דווקא פארציילן. בקיצור, און ער האט א ישיבה, כ'מיין דאס איז געווען ביי הרב הורוויץ פון מאנסי, ער האט א ישיבה, און די טיטשער האט געזאגט פאר די קינדער, איך גיי מאכן א סורפרייז אויף פורים, און קיינער זאל נישט פארציילן די מאמע וואס דאס איז, וואלד יו בעליוו דעט? עווריבאדי קעים האום ענד טאלד דער מאדער, מאמי, די פרינציפעל האט אונז געזאגט אז אויב איינער זאגט פארצייל נישט מוז מען דיר פארציילן, וויל איך דיר זאגן, יא, מען גייט מאכן א סורפרייז, יו העוו טו טיעטש טשילדרען, און אין דעם רעד איך דערפון אזוי באריכות, און אז מען זאגט זאלסט קיינעם נישט פארציילן, זאלסט נישט האבן קיין חבר'טעס אפילו פון דיין עידזש, דער איז סאמטינג דעטס ביאינג הידען היער. יעצט אז ער האט זי שוין אראפגעשניטן פון די גאנצע וועלט, זי האט שוין נישט געהאט קיין חבר'טעס, פלעגט ער שוין קענען מיט איר טוהן קאנטיניועסלי, קאנסטענטלי, נאך א חזיריי, נאך א חזיריי, נאך א חזיריי, שרייבט ער דא אין די תלונות, כ'וויל נישט ארויסגיין מער גרעפיק, אבער ער האט געטון מיט אזעלכע שמוציגע זאכן אז ס'איז שוין נישט קיין סעקס אויך נישט, איר פארשטייט? כ'האלט דאס אין איין מסביר זיין, גענומען א קינד, האסט שוין אפגעשפילט מיט איר, ווען ס'איז א ווייב, און ווען ס'איז לאמיר זאגן א זנות, זי שפילט מיט, זי אינדזשויט זיך, דו אינדזשויסט דיך, מען טרייט עס נאך א טאג און נאך א טאג, ווערט עס נישט נמאס אין איין טאג. אבער דו נעמסט א מיידעלע, דו שטופסט איר, עס טוט איר וויי, דער איז נאו אינדזשוימענט פאר די אדער סייד, ווערט דאך דאס נמאס, הייבט עס אן אריינצוגיין, אזוי ווי נחמיה, נחמיה האט גע ארויפגעלאזט א פלעשלייט אויף איר, ער האט אריינגעקוקט דארטן וואס דארטן טוט זיך, ער איז געווארן א גיינעקאלעדזשיסט, איך ווייס נישט וואס ער האט דארט געטראפן, און. נאכדעם האט ער ארויפגעלאזט א פלעשלייט אויף איר און האט איר פארברענט, האט ער גענומען פינאט באדער און געזאגט אז דאס נעמט ארויס די ווייטאג, כ'מיין דאס איז אלעס פארשריבן אין קאורט פעיפערס, ס'איז דאך א דזשאוק וואס דא גייט פאר. יעצט וועל מיר ווייטער רעדן וועגן דעם דובליצקי, למעשה ער איז א רב אין א שול וואס הייסט דרך אמונה אין גבעת שאול, דאס איז ביי לעבן בני ברק, און עז טיים ווענט אן האט ער איר אנגעהויבן מאנס צו זיין משך פינף יאר, שטעל דיר פאר דא האט ער געהאט א ווייב זי האט אפגעהיט נדה זי איז געגאנגען אין מקווה ביי רב לאנדא יעצט זיי לאזן איהם נישט ארויס ביז זיי ענדיגן אלע חקירות נישט ער קען אהיים גיין ער בלייבט אין דזשעיל דערווייל יעצט די עלטערן פון די מיידל זענען פירן א אידיש לעבן און זיי זענען א מיטגליד מיט א מיט א אידישע קהילה און וויאזוי האט ער איר אריינגעכאפט ער האט איר אריינגעכאפט אזוי אז. פון יאר צוואנציג צען, דאס איז א מעשה פון כמעט פינף יאר צוריק, איז פלעגט ער כדי ער זאל קענען האבן א שייכות מיט די מיידל, פארשטייסט, מילא דער וויאזוי הייסט ער נאר, נחמיה וועבערמאן האט געהאט א שייכות מיט די מיידלעך, ווייל זיי זענען געווען טראבעלד קינדער, אבער די מיידל איז דאך נישט געווען טראבעלד. סאו וואס האט ער געטון? פלעגט ער רופן זיי אירע עלטערן, דעם טאטע מיט די מאמע, אז זאלן קומען צו אים אויף שבת קודש, און מ'וועט הערן ווי מ'זינגט כל רינון העולם, אדער ווי זי גייט די שיינע ניגון דארטן, מה ידידות מנוחתך, פארשטייסט? און ווייזן אזוי זעט אויס א שבת קודש טיש, וואט א שעים. נאכדעם פלעגט ער זאגן, די מיידל פלעגט איינשלאפן. אויפן קאוטש צו כדומה פלעגט ער זאגן לאז זי שלאפן דא איך וועל זי שוין אינדערפרי ווען זי וועט אויפשטיין וועל איך זי אויפוועקן, דעמאלטס ווען די עלטערן זענען אוועק האבן זיי אפילו נישט געהאט קיין מושג אז ער האט זי גראד אויפגעוועקט ביינאכט און ער האט זיך שוין געוואוינט מיט איר, אנבעליוועבל. נאכדעם פלעגט ער נאך א זאך זאגן, ער פלעגט בעטן דעם מיידעלע אז זי זאל קומען צו אים אין משרד, אין אפיס, שטייסט? נעבעך. יעצט איך בין דאס מסביר באריכות ווייל כ'האב אייך שוין אמאל געזאגט. כ'האב געקענט א וויזשניצער מארמאראשער פאוער וואס ער האט מיר פארציילט אז זיין טאטע פלעגט פארן צו ר' שרולטשען אויף גרויסווערדיין זאגט ער, און יעדעס מאל די רבי, די טאטע האט אים מיטגענומען צום רעבין פלעגט ער זאגן אה טאטע איך וויל אויך פארן איך וויל אויך פארן ס'אזוי שיין און הייליג ביים רעבין און די טאטע האט הנאה געהאט אז דאס קינד איז א גרויסער חסיד. זאגט ער מיר, ליטל דיד מיי פאדער נאו, אז איך האב נאך ביי כל מקדש שוין געהאט געשפילט זיך מיטן ראש הקהל'ס טאכטער. ראש הקהל האט געהאט א שיינע טאכטער און ער פלעגט קומען זיך שפילן דארט מיט איר. יו העוו טו בי ווערי קערפול, מען נעמט קינדער צום טיש, וואו די קינדער? די קינדער זענען נישט ביים טיש, די קינדער זענען אינדרויסן מיטן ראש הקהל'ס טאכטער. עניוועי, מען מוז אנהייבן צו לערנען די קינדער גרעפיק, רבותי גרעפיק, איינער קאלט מיך אריין, ער זאגט, ער זאגט מיר מוסר פארוואס איך רעד אזוי, גרעפיק יעדער פארשטייט ווען איך זאג עס ברמז, אפילו ווען איך זאג עס ארויס פארשטייט מען נישט, און כל שכן נאך ברמז, און איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, איך ווייס נישט וואס דו ביסט, דו ביסט א שוחט, צו א רב, צו א מלאך, איך ווייס איין זאך, איך מיש מיך נישט אין דיין דעפארטמענט, ווייל איך פארשטיי נישט דערצו. ווייניג. אבער דו זאלסט דיך נישט מישן אין אונזער דעפארטמענט ווייל אונז זיץ מיר און מען סטאדיט אויס, און ליינען מיר בוקס, און זעהן מיר קעיסעס, און אונז זעמער פריטי וועל עקוויפט אז אונז פארשטיי מיר וואס מען דארף רעדן און וואס נישט. כ'וואלט אויך געוואלט זאלסט צו קאלן ברוך מרדכי'ן מיט די אלע חזירים אז זיי זאלן נישט טאטשן קינדער. איך רעד נאר, זיי טוען דאך עס. כ'וואלט געוואלט זאלסט ארומגיין אין אלע מקווה'ס און קוקן צו ס'ווייקן זיך נישט חזירים דארט. הגם איך באקום מעסעדזשעס אז נישט, אבער ס'נאך אלץ דא דא און דארטן א קעיס. יעצט מ'האט זי געפרעגט ווען מ'האט זי אויסגעפרעגט האט מען איר געפרעגט וואס ער האט דיך אזוי חזר'יש ווי מ'זאגט געטאטשט און אלעס פארוואס ביסטו נישט געקומען פארציילן האט זי געזאגט ווייל דער פחד, ער האט אריינגעלייגט אזא פחד כ'האב אפילו נישט געקענט האבן א פרענד א נעקסט דאר פרענד האב איך מורא געהאט צו רעדן עניוועי זאגט זי ווייטער דא אין דעם כתב אישום ווען זי איז געווען פֿערצן געטראפן האט ער איר ביי די צוועלף ער האט זיך איינגעהאלטן ביז די פֿערצן כ'מיין ער מוז זיין א גרויסער צדיק זיך איינצהאלטן צוויי יאר, wow! ניין, ער האט איר געטאטשט, ער האט געפאטשקעט, אבער אריינשטופן האט ער נישט און בועל געווען האט ער נישט געטון ביז די פערצן. העי, דו מוזט זיין א גרויסער צדיק, ס'איז אנבעליוועבל. בקיצור, נאכדעם איז זי געגאנגען און זי האט אים פארציילט אז זאלסט וויסן כ'האב געמאכט א קשר מיט א בחור, מיט א בחור'ל, כ'מיין וואס דארף איך מיט דיר ארומהאסן, האט זי, האט ער געזאגט פאר איר פיין, קענסט אויסגיין מיט דעם בחור, זייער פיין, אבער איך מוז באקוקן צו דו ביסט א בתולה. והוא אשה בבתוליה יקח זעהט אויס אז דער רב דובליצקי איז גאר א כהן גדול, ער זוכט א בתולה. בקיצור דעמאלטס האט זיך עס אנגעהויבן, און נאכדעם איז שוין נישט געווען קיין נאו ענד טו איט נאו סטאפ טו איט. ס'איז נאר מורא'דיג אינטערעסאנט איך ווייס נישט פארוואס זי איז נישט שוואנגער געווארן אדער האט ער גענוצט א גומי אדער איז ער ארויסגעקומען פאר ער איז אריין מיט די זרע אדער עס קען גאר זיין ער האט איר געגעבן מעדיקעישן וואס זי ווייסט אפילו נאכנישט ביקאוז איט דאזענט מעיק סענס צו וואוינען פון די פערצן ביז די זיבעצן מיט א מיידל ממש בקביעות און זי איז נישט געווארן פרעגנענט. איי טאמער דו הארגעסט זי אפ און דו געסט איר מעדיקעישן נאכדעם וועט זי זיין א מאמע זי וועט נישט קענען האבן געהעריג קינדער דעס קערט אים נישט זיין ענדזשוימענט העז טו בי פולפילד יעצט זי זאגט ס'האט אזוי ווייט אנגעהאלטן אז ס'איז געווען אפאר מאל א וואך כ'האב דיר געוואלט זאגן דו חזיר דו דו ביסט דאך א רב א רב האט דאך עונת תלמידי חכמים און נאר איינמאל א וואך ליל שבת לליל שבת וויאזוי האסטו געטון אפאר מאל א וואך, און נאכדעם וואס זי האט אים געזאגט ס'טוט מיר וויי, איך בין צוריסן און צופליקט און איך בלוטיג יעצט, האט ער געזאגט דאס איז זייער גוט פאר דיר ווייל דורך דעם וועסטו נאכדעם קענען וויסן וויאזוי מען לעבט א סעקשועל לייף מיט א פארטנער, און זי האט אנגעזאגט זאלסט קיינעם נישט פארציילן נאר פאר דיין מאן דיינע פרייוועט זאכן, אבער דאס וואס אונז טוהן מיר דא דאס זאלסטו אים אויך נישט פארציילן, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ס'איז אנבעליוועבל, זיי מאכן פון די קינדער ממש פאטאש, און נאכדעם קומט נאך איינער אן און ער זאגט אז מען דארף האבן א בית דין של ק ג דארף מען האבן, פארשטייסט, אונז זאגט מען נאך א בית דין של ק ג, זאג, דער רב דובליצקי האט אויך געהאט א בית דין של ק ג, איז אנבעליוועבל, זיי מעגן אלעס אונז טאר מען גארנישט, דער חפץ חיים זאגט קלאר. אז טאמער דער יענער איז א רשע מפורסם און ער טוט עבירות מפורסמים איז נישט דא קיין שום איסור פון צו רעדן לשון הרע, פארקערט מען דארף אים רעדן כדי מען זאל וויסן זיך צו היטן פון אים. יעצט, מען האט זי אויסגעפרעגט און אויסגעפארשט וואכן, ווייל איך ענטפער דאס פאר דעם וואס ער שרייט אז מען דארף און יעדער קען זאגן אויף יענעם, ניין ניין ניין יעדער זאגט נישט, דאס זאגט זיך פון זיך אליין, זי איז צוריסן און צופליקט און זי האט נישט געהאט קיין בויפרענד, יעצט. למעשה איז דאך אזוי, ס'איז דאך איר ווארט קעגן זיין ווארט, פארוואס זאל מען איר גלייבן, פארוואס זאל מען אים נישט גלייבן, איז די זעלבע ווי איך זאג אויפן האטליין, איך וואלט געוואלט אז דער אהרן טייטלבוים זאל זיך קומען פארענטפערן, וואס האסטו געטון, וואס האסטו נישט געטון, למעשה ער האט מודה געווען, רב דובלינסקי האט מודה געווען אז ער האט געשטשעפעט דאס מיידל, נאר וואס. ער טענה'ט אז ער ווייסט נישט וואס איז געווען א פסול אין זיינע זאכן, זי איז געווען א פנויה, זי איז געווען א מיידל, פארשטייסט, און ער איז דאך געווען, ער איז א פארהייראטער מענטש, און ער איז דאך א רב, און ער האט געוואלט מיט איר, ווי מ'זאגט, איר גיידן אויף איר לעבן, וויאזוי זי זאל זיך פירן, ער זאגט קלאר, ס'איז אמת, נאר איך ווייס נישט וואס כ'האב געטון שלעכט. יעצט, דער הויפט פון די. חקירות הייסט אבי אחיון, ער זאגט אז עס איז אזא מין מיעסע שמיציגע פרשה, און אינמיטן אויספרעגן איז ער געוואויר געווארן נאך אינפארמעישן, און ער האלט אז ס'איז דא נאך אסאך מיידלעך וואס ער האט שוין געטאטשט. נחמיה האט אויך נישט געווען גענוג איין ווייב און איין גערל פרענד, ער האט געהאט נאך פערצן פופצן מיידלעך. סאו די פאליס בעט אז ווער ס'האט אינפארמעישן זאל גיין און צו די משטרה און זאל עס איבערגעבן. ס'איז שוין גרינגער יעצט ווייל ס'איז דאך שוין דא איינער וואס האט מתלונן געווען. און כ'וויל זאגן דעם עולם איך האב עס געזאגט וועגן דעם גרעפיק ווייל אונז זעמער דאמיס לגבי די חכמה פון די חזירים. זיי האבן עפעס אזא מין חכמה נפלאה עד אין לשער ווייל דאס קומט אלעס פון דעם סמך מם פון די סטרא אחרא. און אונז דארף מען זיך אויף דעם שטעלן און אונז דארף מען רעדן צו די קינדער אפן. דארף זאגן אפילו ער אפערט איר טשאקלעט און גודי גודיס און אפילו ער זאגט ער וועט איר חתונה מאכן און אפילו ער זאגט איר אז דו ביסט דו ביסט צו אים אלעס און אפילו ער זאגט איר אז איך מיין נאר דיין גוטס איז אלל א באנטש אוו האוקס קיינער מיינט נישט דיין גוטס יעדער מיינט זנות מיט סעקס און אפילו דיין אייגענער טאטע קען מיינען זנות מיט סעקס סאו וואטש אוט פאר יור פאדער עז וועל סאו דעס איז געווען נאר צוגעלייגט יעצט קומט דער געהעריגער שי. קודם האב איך געוואלט זאגן אז אסאך מאל טראכט איך ביי מיר, איך ברענג אן אזויפיל צייט פון לערנען פון אנדערע זאכן, איך געב מיך אוועק פאר די האטליין ווי נישט וואס, ס'קאסט צייט עס צו מאכן, מען דארף אסאך צאמליינען, און אזוי ווייטער, טראכט איך ביי מיר, אפשר איז דאס נישט כדאי? איך בעט אייביג דעם אייבערשטן הראני אות לטובה אז ס'איז כדאי צו טון די אלע זאכן, למעשה דא און דארטן זעהט מען אייביג אז ס'איז כדאי, כ'וועל ענק זאגן וואס איך מיין, ברוך השם דער אייבישטער האט געהאלפן, מיין זון האט געהאט א קינד, אזוי נוץ איך נישט דעם האטליין פאר מיינע אייגענע פרסומת, פירסום זאכן, נאר אז ס'איז דא א מעשה מוז איך עס פארציילן, בקיצור די געוועזענע וואך איז געווען שבת חיי שרה, שבת חיי שרה איז א כינוס שלוחים אין קראון הייטס, און למעשה בין איך געווען דארטן, כ'האב אויפגעפיקט נאך שבת א סיעט פאר די קאר, א קאר סיעט פאר די בעיבי, טרעפט מיך עפעס א לאבאוויטשער און זאגט ער מיר, איר זעט דא איז דא טויזענטער שלוחים, אלע האבן פראבלעמען ווי צו האבן א פלאץ צו שלאפן, ס'איז דא דארטן א פלאץ א האטעל, ס'הייסט הכנסת אורחים, ס'הייסט אברהם אבינו שרה אמנו, אבער דער עולם נעמט היינט נישט אריין אין הויז מענטשן, ווייזט ער מיר איר זעט דא, דאס איז מיין הויז, כ'האב נישט אריינגענומען איין שליח די לעצטע פאר יאר, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער איר האט דאך דעם האטליין, איך דערקען דאך אייך, פרעג איך אים איר מיינט צו זאגן אז דא הערט מען מיך אויס, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, דו ווייסט נישט ווי גוט דו קומסט דא צוניץ. ס'איז געווען אזוי, לעבאוויטש האט געליטן פון א פראבלעם אז ס'איז דא היימישע וואס זיי קענען אידיש, און ס'איז געווען די בעלי תשובות וואס זענען צוגעקומען, האבן זיי געזען אז מ'האט אנגעהויבן צו רעדן ענגליש אין די תלמוד תורה, האבן זיי זיך געמאכט אן אייגענע תלמוד תורה, וואס דארטן רעדט מען נאר אידיש, נישט דא קיין לימודי חול אינגאנצן, ס'הייסט אהלי תורה. דאס האבן זיי געמאכט ווייל זיי האבן נישט געוואלט אז משך די צייט זאל ווערן ליבאוויטש א ענגלישע ווי מען זאגט ספיקינג רעלידזשען. יעצט למעשה איז די אלע בעלי תשובות היינט ווען די רבי וואלט געלעבט און וואלט געזאגט אויף אידיש א מאמר וואלט מען זיך נישט געוואוסט מאי דקאמר רבי, מ'וואלט נישט געוואוסט וואס די רבי וויל בכלל איז וועגן דעם וויל מען אנהאלטן די אלטע טרעדישען פון אידיש איז האט מען געמאכט די תלמוד תורה'ס און ס'איז דא פלעצער ווי מען רעדט נאר אידיש. על כל פנים, דארט ווי מען דארף נישט האבן אז די בעלי תשובה זאלן פארשטיין, דארט רעדט מען נאר אידיש. איז למעשה זאגט ער, אייער האטליין איז דאך א היימישער אידיש. זאגט ער, אונז זעמיר זיך מחיה מיט אייער האטליין, איר האט נישט קיין השגה ווי גוט ס'קומט אונז צוניץ. עניוועי, ער האט נישט אריינגעלאזט קיינעם, ער זאגט די אלע שלוחים האבן מיין פראבלעמען. ווייל איך האב גערעדט צו לעבאוויטש אסאך מאל שוין, כ'האב געזאגט איר האט מער פראבלעמען ווי אן אנדערע ווייל דער רבי האט געזאגט מען זאל יעדן איד עפענען די טיר צו כדומה, און דאס קומט אויס זייער נישט גוט, ווייל דו נעמסט אריין כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, איך קען אסאך שלוחים וואס מ'האט זיי די קינדער דער'הרג'עט, מ'האט זיי מאלעסטעט, און כדומה, ניין ניין ניין דאס טויג נישט, עניוועי. איז למעשה איך דארף גיין דעם שבת דארטן ווייל כ'האב א שבת'דיגע ברית ביי מיין זון ברוך השם, קיינער וויל מיך נישט ארייננעמען, ס'שרייט יעדער בור כרה ויחפרהו האסט דיר אליין געגראבן א גריב, האב איך מיך מיישב געווען כ'וועל אריינפארן ערב שבת, כ'וועל צוריק וואקן פרייטאג צונאכטס, אבער דער טמא'נער כלי זאגט צום גאנצן א שעה צו וואקן, און נאכדעם וועל איך אויפשטיין פארטאגס שבת אינדערפרי, און כ'וועל נאכאמאל וואקן, ס'א בור כרה ויחפרהו. יעצט, למעשה האב איך דאך נישט ווי איינצושטיין, אבער וואס? דאס ווייזט א מורא'דיגן אור מן השמים אז נחום דו טוסט א געוואלדיגע ארבעט. ארבעט איז זייער זייער חשוב. ס'קומען דא אהער דראג דיעלערס, שליחים, ס'קומען דא אהער כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מ'לאדט יעדן אריין אין שטוב, און נאכדעם געשעהן אומגליקן. און דאס מוז זיך אמאל אויפהערן, סאו דאס וואס כ'האב געזאגט אין א שיעור לעצטנס. און בנוגע לגבי איינזעצן די חזירים איז נאך זייער שוואך, אבער בנוגע לגבי די אווערנעס קען איך מיר געבן א מיליאן פראסענט קרעדיט ברוך השם. יעצט לאמיך פרעגן א זאך, לאמיר זאגן איך וואלט געלערנט נאך פֿופֿציק בלאט גמרא אין די צייט וואס כ'האב געמאכט דעם האט ליין משך די חדשים, איז דאס דען נישט וויכטיגער פארן אייבערשטן מען זאל ראטעווען די אידישע קינדער אז זיי זאלן נישט אריינפאלן לטמיון לשאול תחתית אריין? מען האט אין ליבאוויטש איינגעזעצט איינער פון די גרעסטע דראג דילערס אפאר וואכן צוריק, מען האלט אין איין איינזעצן דארטן מענטשן. און ס'איז נישט ליבאוויטש, ער מאכט נאר א מיעס נאמען פאר ליבאוויטש, ס'איז א פלאץ ווי אסאך מענטשן קומען זיך צוזאם, און דאס איז די בעסטע פלאץ ווי מ'קען טון אלעס וואס מ'וויל, סאו ברוך השם איך זעה אריין אויס לטובה אז מ'דארף ווייטער אנהאלטן, מיט אייבערשטנ'ס הילף. יעצט, איינער פון מיין משפחה איז געגאנגען זוכן דירות, אפילו פאר געלט, זיי נעמען נישט אריין נאר וועם זיי קענען, אז ס'דא איינער ראזענבערג זאגט אז אפילו ער האט א לאנגע ווייסע בארד ביז צום בעלי באטן טאר מען אים נישט טראסטן, אזוי האט מען געזאגט פאר מיינס א טאכטער, שטעל דיר פאר ווי באלד ער האט נישט געוויסט אז דאס איז ראזענבערג ווייל מיין טאכטער הייסט היינט נישט ראזענבערג, ס'גוט ברוך השם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב פאריגע וואך גערעדט אויפן האטליין אז ס'דא ביי רב לייביש'ן אין בית מדרש איינער וואס. ער מאכט דארטן פאר יונגלעך זאלן דאווענען עקסטער און שעלשידעס עקסטער, און למעשה דער וואס ס'פירט עס האב איך געזאגט ער הייסט בער איז זייער א וואוילער יונגערמאן, אבער אונטער אים ווער ס'פירט די חאזערייקע הייסט אלטאווסקי, אים האב איך שוין געהאט אויף מיין האטליין, ער איז א פעדעפייל, איז למעשה. הער איך, סאו ס'איז א קאנפירמד ריפארט, ס'איז געווען א מיטינג ביי רב לייביש'ן, און רב לייביש האט מסכים געווען אז ס'דא א ספק דארף מען זיך נישט אריינלאזן אין קיין ספיקות מען זאל מאלעסטן קינדער, און אזוי ווי די וואך קומט די יארצייט פון רבי יענקל'ען און ס'קומען הונדערטער געסט, ממילא ס'קומען הונדערטער געסט, העט מען מאכן אזוי אז מ'האט אויסגעשטעלט א צעטל, צו מ'גייט אויסשטעלן א צעטל, כ'וועל האפן. צו קריגן א קאפי דערפון, און דארטן גייט שטיין אז אזוי ווי עס קומען אסאך געסט זאל יעדער וואטשן די קינדער, העט מען נישט מאכן אז די קינדער זאלן דאווענען עקסטערע שבת און פירן עקסטערע שעלשידעס, און נאכדעם העט מען דאס שוין מבטל זיין, ס'וועט שוין בלייבן אז מען פירט עס נישט. ס'איז א מורא'דיגע זאך, סאו דער עולם וויל וויסן צו לוינט זיך אומצוברענגען צייט פארן האטליין צו נישט, וויסן, יעדער האט אן אנדערע מישען. ווען דער אייבערשטער שיקט א מענטש אראפ וויל ער פון אים עפעס, ערווארט ער פון אים עפעס און ער וויל ער זאל אים עפעס צוריק ברענגען. יעצט ווען מען נעמט א סאלדזשער אין די מיליטער און מען שטעלט אים אויפן פראנט צווישן לאמיר זאגן איך ווייס פוילן און רוסלאנד, און ווען דער סאלדזשער ווערט זייער צוהיצט און ער זאגט ער לאזט איבער זיין פלאץ און ער לויפט צום קעניג אריין און זאגט כ'האב דאך אזאלכע געגועים דיך צו זען און איך בין געקומען פון ווייט אוועק דיך צו באגריסן, יעצט ווען דער קעניג האט א גראם שכל שיסט ער אפ דעם סאלדזשער, דו מיינסט צו זאגן דו ביסט מיך געקומען זעהן מיט גרויס התלהבות און האסט איבערגעלאזט דארטן אין פראנט אז דער שונא זאל זיך קענען אריינכאפן? וואס האסטו פאר מיר געטון? איז די זעלבע דא אויך, דער אייבערשטער שיקט יעדן אראפ פאר א מישן, איינער זאל לערנען מער גמרא תוס', איינער זאל לערנען מער רמב"ם, יעדער האט זיך זיין מישן, איינער זאל אבאכט געבן אויף די קינדער, איך געדענק ווען איך בין נאך געווען א בחור, דער רבי האט זיך אמאל צעוויינט, די דברי יואל, אזוי האט מען געשמועסט, מען האט אים געוויזן, נאכן סטראוק האט מען אים געוויזן, ס'איז געווען צוזאמגעשטעלט אלע ספרים פונעם הייליגן חתם סופר, על התורה, די דרשות, אלעס, האט דער רבי א קרעכץ געטאן, אוי ווען איך האב נישט אזויפיל דאגות פון די קהילה וואלט איך דען נישט געקענט מאכן אזאלכע שיינע ספרים, אזוי האט דער רבי א קרעכץ געטאן, נו האט ער דען נישט געמאכט?, האט ער געמאכט אזאלכע שיינע ספרים, ס'איז דאך נישט צום גלייבן, דברי יואל, אויף די תורה, אויף מועדים. און ער האט געדארפט פירן אזא גרויסע קהילה, סא יעדער האט זיין מישן אין לעבן, דער חתם סופר האט געהאט זיין מישן, דער הייליגער רבי האט געהאט זיין מישן, מען זאל אויפשטעלן דאס ביסל אידישקייט, צוריק ברענגען אביסל ווארעמקייט אין די שארית הפליטה, און ברוך השם ער האט עקאמפלישט זיין מישן, יעצט. איינע פון די זאכן וואס די רבי האט געזאגט א מוראדיגע סטעיטמענט אז איך קען נישט, איך וועל נאך גארנישט האבן אויפגעטון טאמער איך וועל נישט בויען א שטעטל. יעצט לכאורה האט דער עולם געמיינט ס'עפעס א דזשאוק, דער מענטש האט נישט געווארפן פון זיך סתם סטעיטמענטס, למעשה האט ער געבויעט א שטעטל קרית יואל און מענטשן האבן געהאט אפאר יאר הרחבת הדעת, למעשה היינט איז צוריק געווארן אז קיין עין הרע, מען האט זיך פארמערט און ס'איז ווידער דא א פראבלעם. איך שריי שוין לאנג, די לעצטע פאר יאר, כאטשיג אנפאנג האט מען מיך נאך געסטראשעט, די מענטשן וואס האבן געמאכט די גרויס געלט האבן מיך געסטראשעט, אבער איך האב זיך אויסגעלאכט. עניוועי, איך האב געזאגט מען דארף מופן אוט אוו טאון צו די גרויסע שטעט, און דער עולם געט זיך אזא ריק אריין אין א דערפעלע ערגעץ ווי עס איז נישט דא קיין האספיטעלס און נישט דא גארנישט, איך האב עפעס א מענטש וואס האט אויסגעהערט אז מען דארף פארן אוט אוו טאון, איז ער געגאנגען און געקויפט אין אפסטעיט לאנד. ער האט געוואלט בויען א גרויס שטעטל, ער האט פארלוירן גאנצע צען מיליאן דאלער און האט זיך אפגעלאזט. האב איך אים געזאגט דעמאלס די גאנצע צייט, טו דאס נישט, בוי נישט קיין שטעט, מאך איין זאך, מאך צען הייזער פאר מענטשן אין איין גאס מיט גוים, און צוביסלעך וועט מען מאכן א אידישע געגנט. און ער האט מיך נישט געפאלגט, היינט שרייט ער ער האט פארלוירן צען מיליאן דאלער, ער האט פארלוירן אלעס וואס ער פארמאגט, און און גארנישט, די זעלבע איז געווען, ס'איז געווען אנדערע אינוועסטערס האבן אויך געוואלט בויען, ס'איז דא אין ווילימסבורג אינוועסטערס וואס האבן פארלוירן גרויס געלט, בויטס נישט קיין שטעט, בויען שטעט קען נאר מדינת ישראל, ווייל זיי האבן אנלימיטעד פאנדינג. סאם ביליאנערן וואס זיי בעקן זיי, סאם גאווערמענטס וואס זיי בעקן זיי, בויטס נישט קיין שטעט, עטס קענטס דאס נישט באווייזן, עטס קענטס נישט באווייזן א סוער סיסטעם פאר א שטאט, אז מאנרא האט מען געבויט האט מען אייביג געזאגט מען דארף נאך געלט נאך געלט, האט דער רבי אמאל געפרעגט וואס דארף מען אזויפיל געלט, האט מען געזאגט דער סוער סיסטעם אליינס האט געקאסט איך ווייס נישט וויפיל, האט דער רבי געזאגט אלע געלטער פאלן אריין נעבעך אינעם סוער, איז. מען דארף פשוט נעמען צוואנציג דרייסיג אינגעלייט, זיי דארפן זיך באזעצן איבעראל, האט מען געמאכט יעצט אין דזשערסי סיטי, ס'טאקע אביסל ביליגער ס'אמת, אבער ס'איז זייער א שלעכטע געגנט, די שקצים סטראשענען דארטן אז אונז זאל מען נישט קומען, איז אז דו גייסט דיך שלאגן ביסט דיך א משוגענער, פאר אראפ, נארט קעראליינע, סאוט קעראליינע, דזשארדזשע, טעקסעס. קענסט פארן איבעראל פלארידע זאג איך נישט ווייל פלארידע איז קודם כל פול מיט זנות און ס'האבן עס די רבנים גע'אסר'ט און נאכדעם אין פלארידע גייט יעדעס יאר טוט מען עוועליועטן די פראפערטי טעקס און ביפאר יו נאו איט יו העוו טו ליוו ביקאוז דו האסט עס נישט קיין געלט צו עפארדן. יעצט איך שיק דיך נישט אויף אלעבאמע און אויף מעסעטשוסעטס איך שיק דיך אויף טעקסעס ס'איז א ריפאבליקען סטעיט ס'איז געמאכט פאר ארבייטערס ס'איז דא גענוג מענטשן גענוג לאנד יעצט איך זאג עס שוין אפאר יאר יעדער ווייסט דאך דאס, איך אליינס וואוין דאך שוין אויך נישט דא געהעריג. ס'איז געגאנגען יעצט די וואך געווען אן עדיטאריעל אין בלאט און זיי שרייבן די זעלבע, דאונט טינק אז עטס קענטס אמאל באקומען געהעריג אפארדעבל האוזינג אין ברוקלין, די פלאץ איז געווארן אזוי טייער אז קיינער ס'וועט קיינמאל נישט צוריק פאלן. זיי האבן זיך אריינגעזעצט דא די יאפיס די רייכסטע מענטשן פון אמעריקע און זיי זענען צופרידן דא מיט די אלטע צובראכענע אמאליגע לאופטס דעטס איט יור נאט גאנא געט איט טשיפער איך זאג נאכאמאל דעם עולם מען דארף זיך ארגאניזירן און מען דארף נישט בויען שטעט מען דארף פארן ווייטער אזוי ווי אין דער אלטער היים אין אונגערן ס'איז געווען למשל איך ווייס אין בודאפעסט ס'איז געווארן צו טייער און מען איז ארויסגעפארן אויף נייפעסט פון נייפעסט איז מען געפארן אויף איהעל פון איהעל איז מען געפארן אויף דעברעצין, פון דעברעצין אויף מישקאלץ, און אזוי האבן זיך אלע דערפעלעך ארום און ארום באזעצט. עטס וועטס נישט קענען דא דורכמאכן דעם גאנצן טייערן אינקאם, יו אר נאט גאנא בי עיבל טו סוקסיד. איז במילא עטס דארפטס טראכטן א תכלית וואס עס צוברעכט אידישע שטיבער, נאר כ'האב ברוך השם הנאה אז דער בלאט און די עדעטאריעל האט עס שוין געשריבן, און ס'איז שוין אריינגעשריבן אין אסאך אנדערע פלעצער, יעדער איינער פארשטייט עס. קענסט נישט קומען צו א מענטש און זאגן איך וויל ביי דיר קויפן גאלד, איך וויל דיר צאלן הונדערט דאלער אן אונס, בשעת ווען גאלד קאסט אסאך מער. איז די זעלבע דא אויך, דו קענסט נישט קומען צו איינעם און זאגן איך וויל אפקויפן דיין ריעל עסטעיט אבער פאר ביליגער, פארוואס זאלסטו עס קויפן פארקויפן פאר ביליגער? פארוואס? און נאכדעם הייבט מען אן יענער איז אן ארטיסט א דאס, איך וויל אייך זאגן אונז האמיר ברוך השם צען פראצענט אפער קלאס מענטשן וואס האבן זייער אסאך געלט און זיי קענען זיך ערלויבן עט עני פרייז צו קויפן, זיי קענען זיך ערלויבן אראפצולייגן א געהעריגן באנק טשעק, זיי דארפן נישט קיין מארגעדזש, סאו יו קענט ביעט דאוס טען פערסענט פיפל, איז במילא די יונגע חברה דארפן זיך זוכן א פיוטשער, עטס האט גארנישט פון די גאנצע שטאט פון ווילימסבורג, ס'געבט ענק נישט גארנישט, ס'געבט ענק נאר אז אפאר גרויסע קאמפעניס, אהרן, זלמן לייב, פאש ראנער אוו דער שאפ ראנער א שייגעץ, אפאר חברה מאכן געלט און זיי רייטן אויף אונז, דער דושינסקי, מ'האט אים געבעטן יארן צוריק ער זאל ארויסמופן אין קענארסי. דעמאלטס איז געווען פאר הונדערט טויזענט דאלער א הויז אין קענארסי, היינט קאסט עס זעקס הונדערט טויזענט, וואלטן מיר אונז געקענט מאכן דאס געלט, נאר מען האט אים צוגעלייגט פיסעלעך, מען האט אים געזאגט, מען האט אים געסטראשעט, קיין רב טוט נישט דיר זאל גוט אויסקומען, דאס זאלסטו געדענקען, וואס א רב וועט טון זאלסטו וויסן אז אים זאל גוט גיין, אפילו ווען ער וועט דיר געבן טויזענט דאלער זאלסטו וויסן דא ליגט עפעס באהאלטן אז ער זאל מאכן אויף דיר פופצן טויזענט, א רב וועט דיר נישט טון גארנישט, און ער וועט דיר נישט געבן גארנישט, און דאס, וועמיר נישט האבן גארנישט. ס'וועלן זיך צוזאמנעמען ערנסטע מענטשן, עט מען ערגעץ אנקומען. אמעריקע איז געבויעט געווארן פון מענטשן וואס האבן זיך צוזאמגעשטעלט אז זיי גייען פייטן פאר פרידאם. ס'איז נישט געבויעט געווארן פון רבנים, און ס'איז נישט געבויעט געווארן פון להבדיל גלחים ווייל זיי זענען די זעלבע גענגסטערס. די אלע רבנים מיט גלחים דאס איז געמאכט אז זיי זאלן דיך קאנטראלירן און צונעמען דיין געלט. דעטס אלל איטס מעיד פאר, איז במילא זאלסטו דיך נישט לאזן, און קיין נאר זאלסטו נישט זיין, און יעדער זאל זיך בויען א הויז, וועל ענק זאגן, און פון די יאר לאמיר זאגן פון עיטין סעווענטי, סעווענטי פייוו, ביז ניינטין פארטי, פארטי פייוו, האבן געוואוינט אין די לאוער איסט סייד אנדערטהאלב מיליאן אידן. וואן פוינט פייוו מיליאן דזשוס, דאס איז אלעס געווען רעפיודזשיס וואס זענען געקומען פון רוסלאנד, פוילן, פון אונגערן, זיי האבן געזען אז דארט ווערט קאמוניסטיש, זיי האבן געזען מען פייניגט מענטשן, זיי האבן געזען אז די גאווערמענט איז דיקטעיטערס, זענען זיי אלע ארויסגעקומען, איז אזוי, די וואס האבן געפרעגט די רעבעס, די זענען געבליבן דארט אינאיינעם מיט די רעבעס. אבער די רעבעס האבן נאך געהאט א וועג וואס זיי האבן זיך נאך ארויסגעראטעוועט, די רעבעס וואס מ'האט באצאלט גרויס געלט, מ'האט זיי ארויסגעראטעוועט, אבער די אנדערע זענען געבליבן דארט, און די וואס האבן נישט געפרעגט די רעבעס זענען געקומען אויף אמעריקע. יעצט איך האב נישט קיין טענות צו די רעבעס וואס האבן נישט געלאזט קומען אויף אמעריקע, ווייל די וואס זענען געקומען זענען נעבעך, רוב פון זיי, נישט געבליבן אידן. נאר וואט גוד איז איט צו האבן גוים אייניקלעך מיט איר אייניקלעך און זיך צו גיין ראטעווען און דורך גיין א גיהנום, בשעת ווען דו זיצט דארטן און דער אייבישטער פירט זיין וועלט איז מען אונטערגעווארפן אונטער די גזירה פונעם אייבישטן. דאס איז די טענה איך האב צו פארן אויף אמעריקע, ווייל די רעבעס וואס האבן נישט געלאזט פארן אויף אמעריקע האבן זיי געזאגט אז אין אמעריקע איז די שטיינער טרייפער ווי חילות. דאס איז זייער גוט צו פארן דעמאלטס אויף אמעריקע, אבער היינט דא אין אמעריקע צו פארן פון איין סטעיט צו די צווייטע, דו גייסט דאך נישט שמד'ן, דאס איז דיין טעות, דאס האט מען דיר איינגערעדט ווייל מען האט דיך געוואלט ברעינוואשן, ווייל מען האט נישט געוואלט, דאס איז געווען א קליינער עולם, אז דער עולם זאל זיך צומופן. מען האט דיר איינגערעדט מען קען נישט זיין קיין איד, מען קען נישט זיין קיין איד, ווייס נישט, איך פאר ארום אין גאנץ אמעריקע, איך בין בודק מקוואות און איך בוי מקוואות, איך זע אידן, איך בין אמאל געווען, איך וועל אייך זאגן דעם אמת, איך בין אמאל געווען א מקווה נישט ווייט פון דא אין באלטימאר, אין באלטימאר מערילענד האב איך געמאכט דארט א מקווה, דארטן הרב היינעמאן האט א שול, ער איז די רב פון די שול, איך זאג אייך דעם אמת, יעדער אינגערמאן דארט האט געדאווענט שחרית ערליכערער פון מיר, נישט פון מיר, איך מיין איך, יצחק שטערן זאגט דאך אז מיין טלית און תפילין ליגט אין סאטמאר די גאנצע צייט, קען זיין סליגט נאך היינט אויך דארט, אבער ערליכערער פונעם עוורידזש אינגערמאן אין ווילימסבורג צו בארא פארק, זיי האבן זיך צוגעשטעלט. זיי האבן נישט גערעדט ביים דאווענען, און זיי האבן אזוי געדאווענט שטייט און מכוון געווען, מען האט געזען דאס איז עפעס אן אנדערע מין דאווענען, און נאכדעם פרעג איך די חברה וואס טוט עטץ עטץ עטץ כולל אינגעלייט? זאגן זיי ניין, רוב פון זיי ארבעטן פאר די גאווערמענט אין די סאושעל סעקיוריטי אפיסעס און די אפיסעס וואס די גאווערמענט האט אין באלטימאר, עס איז לעבן וואשינגטאן, איך בין ממש נתפעל געווארן פאר זייערס א דאווענען. און זאל איך זאגן אז וואס? אמעריקע גייט זיך יעדער שמד'ן? אה! די צרה איז דער קושי השעבוד פון דעם עול פון דעם פרנסה, דאס הרג'ט אוועק משפחות. דער אינגערמאן קומט אהיים פון שטוב, ער איז נערוועז, ער דארף באצאלן דעם רענט, ער גייט צום שווער, ער האט שוין אנגעבארגט, ער קען שוין נישט פארט, ער גייט צו דעם, ער גייט צו יענעם, ער איז שולדיג אין אלע גמ"חן. ד ס'איז געווען צוויי צדיקים אין פריעריגן דור, איינער האט געהייסן דער קאשויער רב, ר' רפאל בלום, און דער אנדערער האט געהייסן דער מוהרא"ש. ביידע האבן זיי געזאגט, ווען א מענטש גייט בארגן געלט און ער האט נישט א חשבון פון וואו עס צו באצאלן, בשלמא א סוחר בארגט, ער ווייסט, מארגן קומט אריין דא, דאס, כ'האב רעסיוועבלס, כ'האב פעיעבלס, כ'האב פורטשעסעס, כ'האב סעילס. טאמער גייט ער אבער און ער בארגט סתם אזוי. אזוי ווי למשל היינט אויפן רענט, זאגט ער דער איז א גזלן, און נישט דאס מיינט אז מ'זאל יענעם בארגן, און דאס איז נישט קיין שום מין מצוה פון בארגן פאר א חבר, ווייל די סוף גייט זיין ער וועט דיך אנדרייען ער וועט דיר נישט באצאלן. דאס האט סיי דער מוהרא"ש געזאגט דער רבי אליעזר שלמה, און סיי דער קאשויער רב דער אלטער, הרב הצדיק רבי רפאל בלום, איך אליינס האב געזען ביי רבי אליעזר שלמה'ן אינדערהיים, איך האב עס געזעהן ביי אים, ער האט געהאט אסאך ספרים, ער האט געהאלטען אינמיטן לערנען האט ער אריין געלייגט אזא מארק, וויסן, א בוק מארק הייסט עס, איך האלט דא, איז געווען טרענספערס, אמאל איז געווען טרענספערס אויף די באסעס, אזא גרינע צעטל האט ער געגעבן, ס'האט געהאט א דעיט, האב איך געזעהן ביי אים דעיטס פון ניינטין סיקסטי וואן, סיקסטי טו, סיקסטי טרי, סיקסטי פאר און סיקסטי פייוו. פרעג איך דעם מוהרא"ש וואס זענען די זאכן, דאס האט עפעס צו טון מיט קבלה? זאגט ער ניין, איך האב חתונה געהאט, כ'האב נישט געהאט צו באצאלן דעם רענט, כ'בין געזעסן און געלערנט, בין איך געפארן אויף קווינס און אויף בראנקס וואו עס איז געווען אידן און איך בין געגאנגען נאך געלט, נישט גיין בארגן, געגאנגען צו א איד, ר' איד, איך האב נישט צו באצאלן דעם רענט. און ער האט מיר געגעבן א נדבה, נישט קיין הלוואה, געגעבן פינף דאלער, צען דאלער, אזוי האב איך באצאלט, ער האט מיר געזאגט דעמאלטס האט ער באצאלט אין מא, אין בארא פארק האט ער באצאלט ניינטי פייוו דאלער א חודש רענט, אבער דעמאלטס ניינטי פייוו דאלער איז געווען שווער צוצוקומען, ווייל אן עווערידזש מענטש האט געמאכט קוים הונדערט און צען דאלער צו הונדערט צוואנציג דאלער א וואך, האט ער מיר געוויזן דאס איז אלעס די טרענספערס פאר פון איין מענטש צום צווייטן, און איך האב געהאלטן אינמיטן, איך האב נישט געוואלט פארגעסן וואו איך האלט, האב איך עס אריינגעלייגט דארט. און די זעלבע האט קאשוי רב אויך געזאגט, מען טאר נישט בארגן געלט. נאר וואו האב איך שוין פארציילט א מעשה אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געגראבן בורות שיחין ומערות, געגראבן היילן פאר די עולי רגלים אז זיי זאלן האבן וואסער, און זיין 'ס א זון האט זיך דארט נעבעך דערטראנקען. פארוואס זאגט די גמרא ווייל סביביו נשערה מאד? די זעלבע דא אויך, דער קאשוי רב האט געזאגט מען טאר נישט בארגן לעבן נאר פון ערליך געלט, און זיינע זין האבן אנגעמאכט דעם גרעסטן. חילול השם ס'איז געשטאנען חדשים און יארן אין די פעיפערס ווי זיי באגנבענען, זיי האבן געקויפט א שטעטל, זיי האבן נישט געהאט צו באצאלן, זיי האבן אפגע'גנב'עט, און זיינע קינדער האבן באקומען דארטן, דער א. כ'מיין ער הייסט ר' אברהם, דער איז דארטן א גאנצער ראש הקהל אין קאשוי, ער האט באקומען א בעדזש, א גאלדענע בעדזש פון פאליס, זיי האבן געטון אלע לינקע זאכן, דער באסל וואס ס'פארט ארום וויליאמסבורג איז אויך געקומען דורך. אפסטעיט זענען די גרעסטע גנבים גזלנים, דער טאטע האט איבערגעלאזט פראפערטי פאר צוויי דריי הונדערט מיליאן דאלער ווערד, האבן זיי אים דארט אריינגעלייגט, זיי האבן נישט געדארפט אריינלייגן, האט אים געדארפט לייגן ערגעץ אין ניו דזשערסי, און האט געדארפט פארקויפן די פראפערטי און מאכן דערפון צרכי רבים, דאס איז גע'גנב'עט געלט. געשטאנען אין צייטונג אז אין ס'איז ס'איז נישט אזא פערעדייס אין העווען, וואו ס'איז געווען באשריבן די גאנצע צייט וואסערע גנבים זיי זענען, נאר וואס. רעבישע קינדער מעגן גנב'ען? נאר אונז טאר מען נישט גנב'נען. אבער די קאשויער רב אליינס דער אלטער הרב הצדיק ר' רפאל האט געזאגט ער אסאך דרשות צו בארגן געלט און נישט האבן א חשבון ווי צו באצאלן איז א גנבות און מען טאר אים נישט בארגן. איי עס איז דא א מצוה אז מען זאל בארגן געלט? ניין נישט אויף דעם. איינער קומט צו איך מאך א ביזנעס איך ווייס איך דארף האבן קען זיין כ'וועל גיין געבראכן קען זיין נישט אבער נישט צו נעמען געלט אויפן חשבון אז איך האב נישט פון ווי צו באצאלן דאס איז נישט קיין מצוה. סאו למעשה וויל איך ענק זאגן, זאל זיין קלאר אז עטס וועטס דא נישט האבן קיין עקזיסטענס, נאו וועי, מען קען נישט האבן אן עקזיסטענס, דער ריעל עסטעיט איז צו הויעך, אונזערע אינגעלייט זענען נישט פראפעשענעלס, און ממילא סאמבאדי איז גאנא העוו טו פעי אלל דיז בילס, יעצט.

ס'איז נישט קיין גוזמא וואס איך זאג, איך זאג ענק זאכן וואס איז אמת וצדק. ווען דו האסט שוין די פֿיר טויזנט פֿינף הונדערט דאלער, וואס דאס איז בערך אנדערטהאלבן חדשים רענט אין ווילימסבורג, קריגסטו א ווערי ווערי לאו טוירם מארטגעדזש ביי די גאווערמענט. ס'איז די בענק אבער ס'איז געבעקט ביי די גאווערמענט. סאו עט די ענד אוו די דעי קומסטו אויס ממש, וועסט מסתם צאלן צוויי אדער דרײַ הונדערט דאלער א חודש מארטגעדזשעס, מיט די טעקס, מיט אלעם, און דאס הויז איז נאכדעם דיין. יעצט. סאטמאר, סיי די ארוינים סיי די זאלוינע ווילן נישט בויען דארטן א תלמוד תורה. פארוואס? ווייל זיי פרעגן ווי מיר אונז מאכן געלט. זיי זענען נישט דא פאר דיר, זיי זענען דא פאר זיך. זיי פרעגן ווי וועלן מיר אונז מאכן דא געלט. קיין וואוטשערס איז נישט דא. ווייל עס איז נישט דא קיין וואוטשערס איז עס א פראבלעם. איז למעשה זאלט עטס זיך נישט דערשרעקן אז ס'איז נישט דא קיין וואוטשערס ווייל רוב אין וויליאמסבורג האבן אויך נישט קיין וואוטשערס. און אפילו ווען. לאמיר זאגן ס'איז נישט דא קיין וואוטשערס, אז ס'קאסט דאך נישט אזויפיל די רענט, און ס'קאסט דאך נישט אזויפיל צו בויען א בנין, צו מאכן א תלמוד תורה, פארדינסטו דאך שוין. איך זע אז דער עולם איז נאך דערהערט נאך נישט וואס דא גייט פאר. יעדער מוסד, יעדער שול איז געבויעט אז א רב זאל לעבן פון דעם, ער מיט זיינע קינדער זאלן נישט מוזן גיין ארבעטן. ס'האט גארנישט צו טון מיט אידישקייט. פארקערט, די גאווערמענט געט דאך יעצט געלט, איר ווייסט די אלע געוויסע פראגרעמס, ס'וועט נאך קומען א צייט ווען מ'וועט אין א שול נישט טארן זאגן שמע ישראל, איר ווייסט דאך, ס'איז אזוי ווי טשעפטער וואן און טשעפטער טו, ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט א שול אויך נישט טארן זאגן שמע ישראל, ווייל די רעלידזשען מיט סטעיט מוזן זיין סעפערעיטעד, און יעדער נעמט דאך געלט אויפן שול.

זייער שלעכט, יונגעלייט אליינס זאגן מיר איינער פארציי וואס האט זיך איינער סעפערעיטעד האט ער געזאגט זיין ווייב איך קען מער נישט אנהאלטן די דירה שטעל דיך אויפן קאפ יעצט וואס איז זי נעבעך שולדיג אז דו קענסט נישט אנהאלטן די דירה און וואס גייט זיין אז דו'סט נעמען אן אנדערע פרוי און וואס גייט זיין אז דו'סט דארפן צאלן די אלימאני עט די ענד אוו די דעי האסטו דאך געמאכט א קינד קענסטו דאך נישט לאזן דאס קינד אויף הפקר. סאו וואס גייט געשען עט די ענד אוו די דעי? גייט געשען אז וועסט צוברעכן נאך א שטוב, וועסט מאכן אן נאך אפאר קינדער, וועסט מאכן דריי דריי קינדער מיט דריי פרויען און מיט אלע זיין נעבעך גע'גט. און דאס איז ריכטיג, דאס מעג מען טון פאר א אידישע טאכטער, און פאר א אידישע משפחה, פאר א בחור צו א מיידל וואס דו האסט אנגעמאכט א בעיבי, זאלסט נעמען און זאלסט טוהן אזוי, זאלסט כאפן א טיקעט ביז יענעם עק אמעריקע, אויף די וועסט קאוסט איז דא שטעט, סיעטל, וואשינגטאן, ס'איז זייער אידיש, ס'איז דא אין יודזשין ארעגאן, איך האב געמאכט א מקוה דארט אין ארעגאן, איר ווייסט וואס דארט קאסט א הויז? איר וועט לאכן, און איר ווייסט וואסערע וועדער דארט איז דא? א גאנץ יאר איז די וועסט קאוסט די בעסטע וועדער, ווייל די וועלט דרייט זיך אזוי אז. אין די וועסט קאוסט גייט אריין קודם און נאכדעם גייט דורך ביז די איסט קאוסט, איז דורכדעם ביי די וועסט קאוסט איז די וועדער איז גוט אויף די גאנצע קאוסט אנגעהויבן פון סיאטל וואשינגטאן און נאכדעם ארעגאן און אראפ ביז קאליפארניע, פארוואס זאל מען זיך אונז דא ווייל סאטמאר רבינס שיף האט געסטאפט אין עליס איילענד מיינט עס אז יעדער מוז דא בלייבן? צו ווייל די אלע פריעריגע מענטשן זענען געקומען פון די עיטין ניינטי זייער שיף האט זיך אפגעשטעלט אין עליס איילענד מוז מען דא בלייבן? ס'איז דא אזויפיל שיינע פלעצער און ביליגע פלעצער. אמעריקע איז נאכנישט אלעס די היי היי קלעס פיפל, ס'איז נאך דא מענטשן וואס זיי מאכן א געהעריגן אינקאם יעדע וואך און זיי קענען סוקסידן מיט א נייס פעמילי, און די פוד סטעמפס און די אלע אנדערע גוטע זאכן קומען דאך אן דארט אויך. איך פארשטיי באמת נישט ווי מ'האט זיך דא באזעצט און מ'איז דא פארבליבן. שם ישבנו גם בכינו און מ'האט זיך דא באזעצט און. קיינער העט ענק נישט טוהן גארנישט, דאס מוזט ענק אויסלערנען, ס'איז געווען איין איד אן אלטער איד, ער האט געהייסן דער הייליגער רבי דער דברי יואל, ער האט געארבעט פאר כלל ישראל, דער אמת אז ער זאל ארבעטן פאר כלל ישראל איז געווען ממש א ווינדער פון הימל, ווייל ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער, מיט אנדערע ווערטער פאר וועם האט ער געארבעט, נישט פאר זיך אינגאנצן, ווען א איד איז אים געקומען זאגן ער מאכט א ברית א שמחה א חתונה א קידוש, ער איז געווען אזוי צופרידן, ער איז אזוי ממש ער האט מיטגעלעבט מיט דעם איד כאילו ס'איז געווען זיינס א משפחה. און ער האט געטוהן פאר כלל ישראל זייער שיינע זאכן, ער האט צוגעשטעלט כלל ישראל, אבער למעשה נאך אים האט קיינער נאך נישט געטוהן גארנישט, אפילו דער סיגוטער דעם וואס האט אים איבערגענומען, דער ערשטער דור נאך אים. קודם האט ער ארויפגעלייגט צען טויזנט דאלער אויף יעדע דירה, און צען טויזנט דא און פינף טויזנט דא, און צוגעגנב'עט דארטן די בעדפארד הייזער, דער גרעסטער רוצח נאכן רעבן, דער ערשטער וואס איז געזעסן אויף זיין בענקל איז געווען דער סיגוטער, און נאכדעם האט עס שוין געגאנגען ווייטער. היינט איז שוין נישט אהרן טייטלבוים, היינט איז שוין מאיר הירש דער וואס ער דרייט אן דאס אלעס, און מען לאזט נישט וואוינען אין מאנרא. סאו אויב דער רבי האט געזאגט כ'האב גארנישט אויפגעטון, טאמער איך גרינד נישט קיין שטעטל, יעצט איז די שאלה איז ווען פון דעם שטעטל איז געווארן דער זעלבער סדום און עמורה אזוי ווי עס איז געווען אין וויליאמסבורג און נאך ארגער אז מען קען נישט דארטן וואוינען, וואס איז יעצט די מעשה מיטן רעבן, זיצט ער ווייטער אין גן עדן צו נישט? צו קען מען זאגן ווייל ער האט עס צוגעשטעלט גוט און ער האט עס איבערגעלאזט גוט איז אלעס גוט, צו ווייל דער עולם האט ווייטער נישט קיין תקומה האט ער טאקע גארנישט אויפגעטון? און גיי רעד צו א ראש הקהל, טו עפעס, קיינער נישט אינטערעסירט היינט, ווען נישט דאס וואס די גאווערמענט געבט געלט וואוטשערס און זיי געבן געלט פאר תלמוד תורה'ס און פאר מיידל סקולס וואלט נישט געווען קיין מוסד אין די גאס וואס ס'לערנט אידישקייט, אונז האמיר גארנישט חס ושלום מיטן אייבערשטן, אונז האמיר צו טון מיט די גרין דאלער. און אין יוראפ האבן זיי צוטוהן מיט זייערע וואלוטעס. קיינער טוט נישט גארנישט פארן אייבערשטן, קיינעם אינטערעסירט נישט דער אייבערשטער, קיינעם אינטערעסירט נישט די תורה. אין מצרים זענען ארויסגעגאנגען נאר צוואנציג פראצענט, אכציג פראצענט זענען געשטארבן דארט. פארוואס? זיי זענען געווען גוט איינגעפעדעמט מיט פרעה, מיט די קנעכט דארט, מיט די באהערדע, זיי האבן שוין נישט געברויכט דעם אייבערשטן. קומט משה רבינו און ער זאגט רבותי קומטס ארויס און בצאתכם ממצרים תעבדון את אלוקים בהר הזה האבן זיי געזאגט אנטשולדיגט אונז זוך מיר נישט דאס אונז זוך מיר פרידאם און דאס איז וואס יעדער רב לערנט היינט אויס זיי ווייזן א פיקטשער וואס זיי זענען און יעדער ראש הקהל און יעדער איד וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן אפאר טאלער טוט די זעלבע, ער גיבט נישט ווי ס'איז גוט, ער גיבט נישט ווי ס'פעלט אויס, ער גיבט דארט ווי מ'קען צוריק קריגן פופציג זעכציג פראצענט אונטערן טיש און נאך אן נאנס און א שם און פארטיג, און דער ארעמער צובראכענער עולם וואס זיי כאפן דאס נישט, די די פאלן נעבעך אדורך, און דעם בעט איך דעם עולם, הערטס אויף מיט די מעשות, דאונט טראסט עניבאדי, און זאלטס ענק אויסלערנען איין זאך, קיינער העט ענק נישט טוהן אם אין אני לי מי לי, און שטעלטס ענק צוזאם א פאר חברה'דיגע שאני לעצמי מה אני שטעלטס ענק צאם א כיתה דרייסיג פערציג יונגעלייט זוכטס זיך א פלאץ און זוכטס נישט גרויס עטס זענטס פירסט טיים בייערס עטס קענטס קריגן דעם בענעפיט איבעראל פירסט טיים בייערס קריגן פון אמעריקע פון די גאווערמענט אסאך מאל פון פופצן ביז פינף און צוואנציג טויזנט דאלער א פרעזענט דזשאסט פאר יור לוקס און מ'באקומט ביליג אינטרעסט רעיטס מיט אלעם. טריי אויסצויוזן די גוטע זאכן וואס אמעריקע געט, טריי נישט צו בלייבן א בהמה וואס זאל זען אז די ראשי ראשי קהילות זאלן עס דערגנבענען און זיי זאלן עס נוצן פאר זיך, זיי ווייסן נאך שוין אליין נישט ווי צו גיין, זיי האבן שוין אזויפיל צאמגעגנבעט, זיי אונען שוין פראפערטי, זיי אונען שוין וואס דו ווילסט, און הערשט ווילן זיי נאך אונז דערשטיקן דעם ארעמען מענטש. זאג איך ענק נאכאמאל, רבותי, לאמיר אויפהערן מיט די אלע שטותים, מען דארף אנהייבן זיך צאמצושטעלן און ארגענעזירן, און אן א רב, טאמער איז א רב אינוואלווד וועט ער שוין וועלן פאר זיינע איראייניקלעך א פאזישאן אז ער זאל זיין דיין, אויב א רב איז אינוואלווד וועט עס דורכפאלן, אן א רב, שטעלט זיך צאם אינגעלייט, איי אז דארטן דארף האבן א רב צו פרעגן שאלות, איז גיי אין א שטאט ווי ס'איז דא פול מיט אידן, ס'איז כמעט נישט דא די שטאט ווי ס'איז נישט דא אלטע שילן, די אלטע קהילות, ס'דא אין געוויסע די מידוועסט איז דא קהילות וואס זיי געבן זיך אויף, איך קום אסאך מאל באקוקן מקוואות, זוכן זיי ארויף, מען זאל קומען צוואנציג דרייסיג אינגעלייט, ס'איז דא זייער אסאך מאל וואס די קהילות ווילן צושטייער געבן אז מען זאל זיך קענען קומען באזעצן, ס'איז דא אזעלכע פראגרעמס, איך האב עס געזען זייער אסאך מאל אויף די טמא'נע קהלה, ס'איז דא א קהילה אין דאוטן, אין לואיזיענע איז עס, זיי געבן יעדן מענטש וואס קומט זיך דארט באזעצן, ציג טויזענט דאלער א פרעזענט. איך ווייס נישט צו היינט איז נאך אויך אזוי, ווען איך בין געווען דארטן באקוקן זייער מקווה האבן זיי מיר געוויזן אז זיי האבן עס אויף די טמא'נע קהלה. ס'איז דא אסאך אנדערע קהילות וואס זיי העלפן דיר רילאוקעיטן, זיי העלפן דיר טרעפן א דזשאב. איך זאג אייביג א ווארט, דער עולם פרעגט, אז יעדער זיצט און בעט דעם אייבערשטן ער זאל אונז אויסלייזן פון גלות, פרוק ית ענך און תקע בשופר מיט די אלע זאכן, ווי איז טאקע דער אייבערשטער אז ער טוט אונז נישט אויסלייזן פון דעם גלות? ווי איז ער טאקע? דער ענטפער איז זייער פשוט, דער אייבערשטער זאגט אזוי, דעם גלות וואס איך האב דיך אריינגעטראגן, פון דעם גלות גיי איך דיך אויסלייזן, אבער דעם גלות וואס דו האסט דיך אליינס אריינגעטראגן, פון דעם גלות בין איך דיך נישט מחיוב אויסצולייזן, פון דעם דארפסטו דיך אליינס ארויסטראגן קודם, און נאכדעם וועט זיין א געהעריגע אויסלייזעכץ פון דעם גרויסן גלות. האָבן מיר זיך אַרײַנגעטראָגן אין דעם אונגערישקײט, אין דעם װילימסבורג, און אונדז אַרבעט מען אַ גאַנץ לעבן װעגן שידוכים. פֿון װען אַ קינד װערט געבױרן, דאַרף מען זיך שױן װאַטשן װעגן שידוכים. אונדז פֿיר מען זיך עטיקל-שמעטיקל, כאָטשיק מע האָט נישט דאָס געלט, מע באָרגט אָן, װײַל מע מוז זיך װײַזן פֿאַר דער שטאָט. אַלעס װאָס מע טוט, איז פֿאַר יענעם. מע זאָגט, אַ ייִנגל, גײסט אין חדר, דרײ דיר, שײן די פּאות, װײַל אײנער װעט דיך זען. אַלעס, די גאַנצע געבױט פֿאַר יענעם. מע באָרגט אָן געלט, װײַל מע מוז װאױנען אין װילימסבורג. מען מוז וואוינען צווישן דעם עולם ווייל טאמער נישט, wow, דעמאלטס איז זאגט דער אייבערשטער ליסטען, פון דעם אונגארישקייט זאלסטו דיך קודם אליינס ארויסשלעפן, ווען דו'עסט האלטן ביים ארויסגיין פון דיין גלות, און דו'עסט וויסן אז איך בין דער באשעפער דער בורא עולם, און איך פיר די וועלט, און איך פיר זי גוט, און דו'עסט פארשטיין אז קיינער קען דיר נישט שלעכטס טון, קיינער קען דיר נישט גוטס טון, לא להרע ולא להיטיב, אזוי זאגט דער שומר אמונים, אני מאמין באמונה שלימה אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און קיינער קען דיר נישט. לא להרע ולא להיטיב. אפילו א מענטש האט דיר גוטס געטון מיינט דאס נישט אז ער האט דיר גוטס געטון, עס מיינט אז ער איז געווען דער שליח וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל דיר גוטס טון. ווען דו וועסט אנהייבן דאס אלעס צו פארשטיין, דעמאלטס וועסטו אנהייבן צו פארשטיין אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, און דעמאלטס קען דיך דער אייבערשטער אויסלייזן. ווייל ביז דעמאלטס קען ער דיך נישט אויסלייזן, ס'איז זייער פשוט פארוואס. נאר מסביר זיין פארוואס. משיח איז געקומען, ס'איז שוין א וועלט וואס וועט שוין זיין אויף אייביג, מען וועט נישט שטארבן, אלעס, מען וועט לערנען און דביקות השם מיט די אלע זאכן. דער עולם זיצן און טראכטן ס'איז נאך א מזל אז זיי זענען געגאנגען אנגעטוהן מיט אזא טורבאן און מיט אזא קאליר שייטל און מיט אזא מין דרעס ווייל טאמער נישט וואלט דאך עס נישט געווען אינגעריש בלע"ז און אז ס'וואלט נישט געווען אויסגעהאלטן מיט די אינגעריש בלע"ז דעמאלטס וואלט זיך יענער נישט משדך געווען וואלט דאך נישט געקענט דאס געשעהן ווייל די די די די סא בקיצור די גאנצע משיח איז געקומען פון דעם אינגעריש בלע"ז זאגט דער אייבערשטער ניין עטס מוזט דעם אינגעריש בלע"ז אויפהערן די אלע זאכן וואס עטס טוטס פאר יענעם, און די אלע זאכן וואס עטס קענטס נישט עפארדן, עטס טוטס נאר כדי יענער זאל נישט זאגן, און צו ער זאל יא זאגן. שטעל דיר פאר יעדע רב זיצט און טאנצט פאר די אלע צייטונגען, ווען ס'זאל נישט זיין די אלע איך ווייס וואס, די אלע פיקטשערס די וואך, די די אלע זאכן, וואלטן דאך די רעבעס אפילו נישט געצינדן קיין חנוכה לעכט, און אזאלכע. קארגע חזירים ס'איז א שאד צו פארברענען אביסל אויל, האט דער אייבערשטער געהאלפן, ס'איז א גאנצע צערעמאני, מ'שיקט עס ארום אין די גאנצע וועלט, ווי יעדער דרייט זיך אויף אן אנדערן אופן, און ממילא צינדן זיי חנוכה לעכט, און שטעל דיר פאר, ווען עס וואלט נישט געווען די אלע פיקטשערס, וואלטן זיי נישט געצינדן קיין אכט טאג אויך נישט, דעם לעצטן טאג זאת חנוכה וואלטן זיי געצינדן, און דאס אינגערישקייט מוזט מען ארויסנעמען פון זיך, ווייל ווילאנג דאס אינגערישקייט איז דא, איז מען ממש כופר אינעם אייבערשטן. און די זעלבע איז מיט די אלע סקולס, מען נעמט געלט, מען גנב'עט געלט, מען לערנט נישט מיט די קינדער שמע ישראל, מען לערנט מינות צו כפירה, מען לערנט די קינדער גנב'ענען, מען בארגט קינדער פון איין קלאס צו די צווייטע, צו פון איין סקול צו די צווייטע, און דאס אלעס איז צו סעטיספייען דאס אינגערישקייט. למשל, דארטן וואו איך וואוין, קען א פרוי גיין מיט א קלייד וואס קאסט. צען דאלער. די שיך פונעם קינד איז סניקערס. דא ווען א קינד זאל קומען אין חדר מיט סניקערס וועט מען זאגן ער זאל שוין אויסטון די שייגעץ שיך. יענע מאל אין מונקאטש איז געקומען איינער מיט סניקערס געגאנגען די מלמד האט אים געהייסן ער זאל אהיים גיין מיט די שייגעץ שיך. זיין מאמע איז געקומען צום מונקאטשער רב צום שטינקאטשער דער וואס ער לאזט פאר די חזירים. און זי האָט אים פֿאָרגעהאַלטן, װאָס טוסטו אַזאַ זאַך? ער איז געגאַנגען דער מונקאַטשער רבֿ און האָט אַרײַנגערופֿן דעם מלמד און אים געזאָגט, זײַ מיר מסביר, פֿאַר װאָס סניקערס איז שײגעץ-שיך און רעגולער-שיך איז נישט? האָט דער מלמד געזען, אַז דער מונקאַטשער רבֿ האַלט נישט מיט מיט דעם הונגערישקײט, האָט ער געלאָזט די קינדער זאָלן קומען מיט סניקערס. אַ סניקער קאָסט צען-פֿופֿצן דאָלער אַ פּאָר און די קינד לױפֿט און רײַסט און טוט, און שיך קאָסט אַ סך געלט. איז דאס איז דאס אונגערישקייט, און מען מוז גיין אנגעטון אין די וואכן אזוי ווי שבת, האט מען זיך שוין געבראכן אין געוויסע פלעצער, אין מאנסי הער איך צו נאך פלעצער, אז מען זאל גיין מיט יוניפארעם, ניין ווייל אונז מוזן גיין מיט א פינף הונדערט דאלערדיגן אוטפיט אין סקול, אז ווען מען גיסט ארויף מילך אויף זיך בטעות זאל מען האבן וואס אויסצוואשן, די זעלבע איז דאס וואוינען דא, יעדער האט אין די הייזער אויפגעפוצט,

טעקסעס, טעקסעס איז דא די גרעסטע שחיטות אין אמעריקע, טעקסעס און נאכדעם אין אייאווע, סאו וואט אר יו סאו וואריד אבאוט? און אז דו וועסט דיך אויסלייזן פון דיין אייגענע הונגערישקייט מוזטו אנערקענען אז ס'איז דא א באשעפער, ווייל די גאנצע הונגערישקייט איז דאך נאר אז ס'איז נישט חלילה דא א באשעפער, דעטס וואט איטס בעיסד אן. שטעל דיר פאר יענער האט דיך געזעהן, ס'וועט נישט גיין קיין שידוך. מה נפשך, איז דא א באשעפער וואס פירט די שידוכים? וואס האסטו פון יענעם? און נאכדעם איך זעה די וואס האבן זיך געפירט אזוי עטיקעט מיט אריקעט מיט שמאריקעט מיט באריקעט און זענען אויך נישט אנגעקומען בעסער ווי אן אנדערער, זיי האבן אויך געטון בדיעבד'יגע שידוכים וואס זיי האבן נישט געוואלט, און זיי האבן אויך האט זייערע פראבלעמען מיט אויפכאווען די קינדער, סאו איך פארשטיי נישט איז דא א באשעפער צו נישט? יעצט האט מען אונז איינגערעדט אז מ'עט אוועקפארן פון ווילימסבורג עט מען חלילה זיך אויסשמד'ן, מ'עט זיך נישט אויסשמד'ן ס'דא אידן איבער די גאנצע אמעריקע, און גראדע אוט אוו טאון איז דער חינוך אסאך בעסער ווייל ס'איז נישט אזוי קאנדזשעסטעד ווי דא. דא איז א קינד א נומבער, ער גייט אריין, קען ער סוקסידן איז גוט און ווען נישט ווערט ער סטאק אין די אפערעישן מאשין און ער פאלט ארויס און דו קענסט אים מער נישט צוריקשטעלן. און איך וויל מסביר זיין נאך א זאך פאר יעדן, עטס ווייסט קאסט ענק אזויפיל געלט שכר לימוד? ס'איז ממש א שרעק.

איז אז ס'דא שבת האט ער געהאלטן אז מ'זאל קענען וואקן מיט די ווייב, שפאצירן אויף די עוועניוס און אויף די סטריט, און זיך דורך רעדן מיטן ווייב און מיט די קינדער און אזוי ווייטער. דאס האט ער דעמאלטס געשריגן, קוואליטי אוו לייף איז נישט דא. ס'איז שוין דא היינט אן עירוב, ס'איז דא קוואליטי אוו לייף? ס'איז נישט דא קוואליטי אוו לייף, די אינגערמאן האט נישט אינזין איין ווארט וואס די פרוי זאגט. ווייל ער ווייסט אז ס'דרוקט אים אין קאפ ער דארף באצאלן דעם רענט סוף חודש, ער איז שוין לעיט מיט א פעימענט, ער האט שוין באקומען א צעטל פונעם לענדלארד, סא אונז, דאס מוז זיך אויפהערן, רבותי דיס דיס איז נאט גאנע בי עיבל טו האלד אוט פארעווער, ס'דא מענטשן וואס וואלט האבן סעקשאן עיט האבן זיך געמאכט למשל אין עלענוויל אין מאנטיסעלא דארט געט מען סעקשאן עיט און דער חשבון איז א יאר ארום וועט מען אריינקומען, רעד איך מיט די אינגעלייט זאגן זיי פרעג איך זיי וואס גייט זיין א יאר ארום זאגן זיי וואו ווער וויל אפילו אריינקומען, ס'איז א נייע וועלט, מ'האט זיך דערזעהן מיט באקוועמליכקייט מ'האט א גאנ. סאו סעקשן עיט באצאלט עס אוו וואוינען דא אין א לאך, און דו האסט דיר באקומען סעקשן עיט נעמט דאך נאך די לענדלארד צו דאפלט אינטערן טיש. ווארט נאר ווען דאס גייט ארויסקומען, ווייל ס'איז דא וואס האבן שוין גערעדט צו די גאווערמענט וועגן דעם. די אלע לענדלארדס וואס זיי טוען דאס האבן א גרויסן פראבלעם, און דאס דארפט עטץ זייער וואטשן ביקאוז נאובאדי איז גאנא לוק עפטער יו. און איך האלט אז א אינגערמאן אזוי מ'לערנט אים הלכות נידה און וואס. הלכות תשמיש המיטה, וואס ער מעג טון און וואס ער טאר נישט טון, דארף מען אים לערנען אז דעם טאג וואס ער האט חתונה געהאט טאר ער אין קיין כולל נישט אריינגיין, ער טאר אפילו נישט זיצן איין טאג, אפילו ביי די שבעת ימי המשתה מוז ער גיין זוכן א דזשאב, ער טאר נישט ארבעטן, אוודאי א חתן טאר נישט ארבעטן, אבער זיך אנגרייטן אויף נאך די שבעת ימי המשתה מוז ער, ער מוז זיך אנגרייטן עפעס, ווייל דעם טאג וואס ער האט חתונה, דרייסיג טאג שפעטער, האט ער אן עול פון דריי אהאלב טויזנט דאלער. רענט און עקספענסעס דאס איז אן קיין קינדער נאך, ענד אלל דיס העז טו בי טעיקן אין קאנסידערעישאן ווערי ווערי סטראנגלי. נייע מעשה דא, זאמע לייב פיליפ, ער האט געוואלט מען זאל אים אויסצאלן קעש זעקס הונדערט טויזענט און פאר אלע קינדער זאל מען אים אויסצאלן חתונות, ער האט נישט דעם פראבלעם, אבער אונז זעמיר מחיוב אים אויסצוהאלטן, אונז האמיר עפעס פון אים? די חזירים ווען ער לערנט אונז כאטש אויס וויאזוי מען מאכט משכב זכור מיט לייביש טייטלבוים און לייביש לערנט אונז ווען אויס וויאזוי מען מאכט מיט מיט זאמע לייב פיליפ וואלט מען עפעס געהאט פון אים, אבער ער האט דאך דאס אויכעט געלייקנט. זיי האבן דאך געלייקנט אז ס'איז נישט אמת, סאו וואס האט א מענטש פון דעם מענטש אז ער לאזט זיך פאר אים קאסטן אזויפיל געלט? יעצט אנבעליוועבל, יעצט איך זאג נישט חלילה אז ער זאל אויסלערנען, איך האב געזאגט סארקעסטיקלי, זיי האבן אפילו זייער שייגעץ שטיק נישט אונז אויסגעלערנט. יעצט לאמיר גיין ווייטער, עני הויז אין ווילימסבורג מיעט די קרייטעריע, די לאוס, פון די פייער דעפארטמענט? נאו, איך קום אריין אסאך מאל אין הייזער, ס'איז דא קערידזשעס אלעס און אויב דארט זאל זיין חלילה א פייער, ס'איז אלטע. האלצערנע הייזער, ס'וואלט אפגעברענט פון אויבן ביז אראפ און קיינער וואלט זיך נישט געקענט ראטעווען, אזוי מעג מען אפילו וואוינען? יעצט איך זאג אייביג אז ביי אונז מיינמיר אונז מאכט מען א חכמה, די פאליס, די פייער, מען שיקט זיי אוועק, ס'יעצט געווען אין קווינס יאר אפאר יאר הער איך ווי די פייער דעפארטמענט וויל אריינקומען און מען האט זיי נישט אריינגעלאזט, ענדליך זיי האבן זיך יעצט אריינגעכאפט און זיי האבן געגעבן זיבן און זיבעציק ווייעלעישענס, זיי האבן צוגעשפארט איין טאג די ישיבה און מען האט עס יעצט נאכאמאל געעפענט, מען האט אויך אינטערווינד מיט אסאך שיינער ווי מען זאגט די פאליטישנס. אבער עט די ענד אוו די דעי איז דיין זון סעיף דארט? זיכער אז נישט! זיכער אז נישט! מען איז נישט סעיף! סאו ווייל זאליקאם מוז האבן א בילדינג ס'זאל זיין איליגעל וועגן דעם דארפן דיינע קינדער זיין אין דזשעפערדי? מען האט יעצט געטראפן אין מאנסי עפעס פֿינף און צוואַנציק סקולס וואס האבן נישט געמיעט די קאודס, און אזוי ווי דארט האט מען דאך גרויס פראטעקשאן, שרול האגער המצרי מיט די אנדערע חברה, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן עס אדורכגעלאזט. זיי האבן עס אפישעלי אדורך געלאזט, יעצט איך האב נישט קיין פראבלעם אז זיי האבן עס דורך געלאזט, ווייל איך פיקס נישט הייזער, אבער איך וויל אייך פרעגן א שאלה, אונזערע קינדער זענען דאך אין די בנינים, סאו האו סעיף אר דעי, און אז א קינד וועט פארברענט ווערן חלילה, וועט מען זאגן ניין מען טאר נישט גיין מסר'ן, ס'איז מס. מסירה, מ'וועט האבן די אלע טערמינאלעדזשיס, מ'וועט לייגן חרם, אמאל דעם חיים שיע, דעם מאמזעריקאו טאטע, זיין באס האט געמאכט אן עקסידענט, עס האט ביטערליך צושמעטערט א קינד, ער איז געגאנגען דארט מיילעך שפיצער דער מנהל און ער האט יעצט איבערגענומען דעם באס, ער געהייסן זאל שוין אנטלויפן, דאס איז דער מיילעך שפיצער וואס ער שלאגט קינדער מיט ציצה בענדלעך, ער איז שוין געווען אין אלע צייטונגען, און דער חיה בצורת אדם האט געהייסן דער באס זאל אנטלויפן און ער האט שוין ערלעדיגט מיט די פאליס און מ'האט משתיק געווען די. גאנצע זאך. סאו אימעדזשין דיין קינד חלילה וועט אראפגיין אין די ישיבה, ער וועט אראפגיין די סטעפס, ס'איז א האלצערנע סטעפס, ער מיעט נישט די קאוד, ער וועט פארברענט ווערן, מען אויך טון די זעלבע. סאו פארוואס אונז אלס טאטעס זעמיר אונז משוגע דאס צוצולאזן? חיים שיע איז א ממזריקא, ער האט נישט קיין קינדער, שטייט איינער וואס האט נישט קיין קינדער טאר נישט זיין פון די סנהדרין ווייל ער האט נישט קיין געפיל צו קינדער. סאו חיים שיע האט עפעס געקויפט עפעס זאמען דא און דארט איך ווייס נישט און זיין ווייב האט אנגעשוואנגערט א קינד. געזאגט, אבער ער איז א רוצח, מען שיקט צו אים אריין אין תלמוד תורה, איך ווייס נישט צו ביי אים איז אויכעט נישט געווען די קאודס, איך האב דאס נישט געזאגט, קען זיין ביי אים איז יא געווען די קאודס ווייל ס'איז מער א נייערערע בילדינג, איך ווייס נישט, אבער ער איז געווען דער וואס האט געהייסן דעם דרייווער זאל אוועק פארן איבערלאזן א קינד צוקלאפט אבי מען זאל נישט זען ווער ס'האט עס געטון, דער טאטע פונעם קינד האט מיר פארציילט, און מ'האט אים אנגעסטראשעט. שוין, יעצט כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז דא איינער, איך וויל נישט זאגן זיין גאנצע לייסענס פלעיט וועגן ס'גייט דא זיין א פראבלעם פאר אים, ער האט GTW ער האט א ברוינע ווען, כ'האב אדורך געוואקט די גאס לעבן וויזשניץ און ער נעמט זיך פייפן און ער ווידער שיער אריין געפארן אין מיר און ער איז אנטלאפן, ער האט געמיינט ס'איז א חכמה, ער ווייסט נישט כ'האב אויף מיר אזא פראדזשעקטער ס'כאפט אויף אלעס, ס'איז אלעס ריקארדעד און איך האלט אין איין שרייען נישט צו די ניינטי פריסינקט נאר צו די עף בי איי. ס'איז העיט קריימס, מ'האט דא געטון אלעס העיט קריימס די גאנצע צייט, אהרן, זלמן לייב און אלעס וואס מ'האט זיך געשלאגן איז העיט קריימס, ענד עז לאנג עז יו פיפל דאונט טעיק קעיר אוו איט, עווענטשעלי וועט דער עולם אנהייבן צו ווערן פעד אפ און ס'העט אויסזעהן פונקט ווי אין ארץ ישראל זעהט אויס יעצט די געשיסעכצער. און אזוי זעהט שוין אויס היינט אין אמעריקע אויכעט, היינט אליינס האט מען געשאסן דריי מענטשן, צוויי איז איינער איז טויט איינער קריטיקל אין טרעין, און איינער איז שוין ארויס. געקראכן, ס'איז געווען א דראג רילעיטעד זאך, און מ'האט געשאסן נאך איינעם, און נעכטן נאכט נאך איינעם, דער עולם איז פעד אפ פון אלעם, דעשאוויץ מיט פעשאוויץ מיט די זאגארביס, ווי ער אלל פעד אפ מיט טאמפסאן, זיי זענען קרוקס, פארברעכער, און דער עולם האלט עס נישט מער ביי דעם, סא איך האב אלעס אויפגעכאפט, יענער ווייסט נישט, ער איז אנטלאפן, איך וויל נישט ארויס געבן די גאנצע אינפארמעישן, ווייל באלד וועט ער לויפן אין ניינטי זאגן, העי נחום ראזנבערג האט געוואלט, ער האט אים געגעבן א פאנטש. צו נאר ס'איז געווען א נאנאנאנאנא. איך האב אויף מיר א קעמערע וואס ס'כאפט אלעס וואו איך גיי און ווער ס'פאנטשט. פארשטייסט? איך בין נישט ענקער בהמה. כ'האב דיך נישט געפאנטשט, איך קען דיך נישט. דו ביסט פון איינע פון די חזירים'ס משפחה? נעמט זיך פייפן און א האק פארט אריין, דער שפיגל האט מיך אנגעקלאפט און ער איז אנטלאפן. ס'איז א געהעריגע היט ענד ראן וואס איז אלעס רעקארדעד. מ'דארף נישט גיין צו וויזשניץ בעטן די קעמערע, איטס אלל רעקארדעד. און דאס גייט עטס ענק אויסלערנען, און איך בין מסביר פאר די fbi פארוואס איז אמעריקע אזוי קאראפטעט געווארן, פארוואס אין ארץ ישראל איז אזוי קאראפטעט, האבן מיר געזען אז די פאליטישאנס טוען וואס זיי ווילן, כ'האב זיי געזאגט אזוי, די פייערלעשערס פלעגן דורכלאזן אלע ווייאלעישאנס, מ'האט זיי געגעבן געלט, ליטל דיד יו נאו אז מארגן קען ער זיין אויפן זעלבן הויז אין א פייער און ער וועט פארברענט ווערן, האט זיך אים געלוינט די פופציג דאלער? ס'איז געווען א ווייט לאו מיט א בלו לאו, מ'האט נישט געטארט ארבעטן זונטאג, האבן די פאליס גענומען שוחד, פיין. איטס נאט א פראבלעם צו יא האט דא געארבעט נישט געארבעט אבער זיי האבן אנגעהויבן צו נעמען שוחד די ניינטי פריסינקט און די סיקסטי סיקס אלעס האט מען דא ווייטוואשט איינער איז געקומען קאמפלעינען האט מען גענומען א קאו קאמפלעינער קעגן אים זאג איך אים האו לאנג דו יו טינק דעט די פיפל אר גאנע סיט קווייעט דו יו ריעלי טינק אונז זעמער סטופיד איך איך האב זיי געזאגט אונז זעמער אידן כ'האב זיי געזאגט א איד איז טאמער האט ער נישט אויף זיך דעם עול תורה איז ער דער עז שבאומות. און איך האב זיי געזאגט שוין אפאר מאל, קענסט דיר פארשטעלן אנדערטהאלבן ביליאן אראבער זיצן איינגעלייגט פאר צוויי דריי מיליאן אידן אין ארץ ישראל, די גאנצע וועלט דרייט זיך ארום זיי, און עטס גייטס ענק אויסלערנען, אונז גיימיר זיך נישט לאזן מער פון די סאקמערע חברה וואס האבן אביסל פול דארט אין דעם אין דעם זאלוינישן זין דארטן יענקל בער וואס ער האט א פול מיט די אלע קאראפשענס, ניין ניין ניין ניין דיס איז גאנע סטאפ, איך האב זיי געזאגט ס'עט סטאפן. באט ווען ס'וועט זיך סטאפן וועט עס זיין אויף אזא אופן ווי יו וויל בי אינוואלווד און יו וואונט בי טו העפי אבאוט איט ביקאוז דר'עולם קען עס נישט מער נעמען. פארט איינער דורך א קאר. כ'האב געזאגט דא די. זיי האבן געמאכט יעצט אן אינוועסטיגעישן זיי האבן באקוקט כ'האב אים געזאגט אזוי דא האסטו דעם פיקטשער אלעס זאלסט זעהן פונקטליך ווען איך האב געקראסט ס'איז געווען ניין טערטי איז דא א וועג אין די וועלט וואס די פעדעסטריען האט נישט דא דעם רייט צו וואקן ס'איז צו קראסן פון וויזשניץ אריבער צו דעם נייעם בילדינג דארט קעגן איבער וויזשניץ. איז דא א וועג ווי א קאר מעג פייפן אויף מיר? איז דא א וועג ווי ער מעג אריינקלאפן אין מיר? זאגן זיי נאו, דער איז נאו וועי. סא די אלטע אזיאטישע מאמע וועט ח ו זאגן ח ו ח ו ח ו ער רענט האט געהארגעט דער האט געהארגעט ניין ניין די זאכן גייען נישט יעדער איז היינט פולי פולי פראטעקטעד יעדער האט זיין וועג וויאזוי ער פראטעקט זיך סא יעצט לויף שנעל צו די ניינטי מאכן קאמפלעינט ס'איז אלעס אויף רעקארד! אלעס האב איך אויף רעקארד! א באנדע הינט! מ'האט אויפגעצויגן א באנדע חיות! מ'וויל זיך אננעמען פאר נחמיה וועבערמאן? האסטו געדארפט גיין שרייען אויף נחמיה, זיי נישט קיין חזר! ס'האט נישט מיט מיר גארנישט! עניוועי, עטס וועטס ענק אויסלערנען, ס'ווערט ארדענונג און ס'וועט ווערן נאך מער ארדענונג! אונז זעמער נישט מחויב צו ליידן! איך האב געזאגט דאס פאר די פאליס!

ביקאוס פיפל דו נאט ריספעקט דעם, און וועגן דעם איז דא אזויפיל שוטינגס פון פאליס, מען קומט אריין, מען שיסט, מען טוט, מען מאכט, דאס איז אלץ נקמה אקציעס, קיינער נעמט נישט א גאן און שיסט א פאליס סתם אזוי, יעצט עגעין, איך זאג נישט אז מען זאל עס טון חלילה, און איך דזשאסטיפיי נישט ווער ס'טוט עס, באט עווענטשעלי זאגט דאך די תורה אויך אזוי, ביסט א איד, דו דארפסט דיך קאנטראלירן, אבער ווען מען האט געהארגעט זיינס א משפחה שרייט די תורה, אז כי יחם לבבו, זאל מען אים מאכן שטעט, ער זאל האבן ווי צו אנטלויפן. מען קען נישט אפשטעלן קיין כי יחם לבבו. סאו איך זאג זיי כסדר, איך האב מיטינגס מיט זיי כסדר, עטס ווייסטס נאר נישט ווייל איך געב נישט אלעס ארויס ווייל אסאך זאכן איז אין די ווארקס, איך זאג זיי זאלט וויסן דער עולם איז אזוי פעד אפ, איינמאל האבן זיי מיר געזאגט לעט מי סי איף דער עולם איז פעד אפ איף די ראבייס דאונט קאנטראל די פיפל, זאג איך יו וואנע סי? פאר דרייסיג יאר צוריק איז געווען אמאל איין מסירה אויף א איד? איין איד וואלט גע'מסר'ט אן אנדערן? ס'איז געווען אידן וואס זענען געגאנגען געזעסן אין תפיסה, שמואל מאיר לייפער, די גאנצע נוירסינג האום אינדעסטרי חברה, זיי האבן נישט גערעדט קיין ווארט, זענען געגאנגען אין דזשעיל, זענען געגאנגען אין דזשעיל ווייל זיי האבן אויך גע'גנב'עט, אבער נישט פאר דעם האט מען זיי געכאפט, מען האט זיי געכאפט ווייל זיי האבן נישט געוואלט רעדן אויף אן אנדערן, איר ווייסט וויפיל טויזענטער אידן זענען געזעסן אין דזשעיל? איר האט נישט קיין השגה, אין יעדע אינדעסטרי, זאג איך היינט, היינט דארפסטו גארנישט, יענער קומט אליין מסר'ן, דו דארפסט אים אפילו נישט זאגן אז כ'האב דיר געגעבן אימיוניטי אויב דו וועסט רעדן, ער רעדט צו זיך אליין, יעדע קלענסטע זאך לויפט מען מסר'ן איינער דעם צווייטן, סאו פרעג איך זיי, נו, זעהסט נישט ס'האט זיך געטשענדזשט? זאגן זיי, יו נאו, יו קאם טו לוק עט איט, יו אר א האנדערט פערסענט רייט, אונז קען מיר דאס נישט צוקוקן, מען האט גענומען יעדן קינד, מען האט מאלעסטעט, מען האט געמאכט דיעלס. און אונז זאל מיר זיצן און קוקן ווי באדענהיימער און ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט די אלע חברה זאלן זיך דרייען אין די גאס, א דזשאוק ווייל ס'איז דא דארטן א לויער וואס מען האט געהאט אויף אלעגעישאנס אז ער האט געוואוינט מיט מיינערס ס'הייסט אלן דערשוויץ איז געקומען אים ראטעווען. דער חתן דנן דער מנחם מענדל דייטש האט גערעיפט דריי קינדער אין איין טאג, גבורת אנשים, צוויי זענען געקומען פאראויס, א צען יעריג קינד און א צוועלף יעריג קינד. דער דריטער האט באקומען רעבישע טריטמענט און מען האט אים געזאגט אז ער מוז נישט קומען פאראויס, וואס ווען ער קומט ווען פאראויס וואלט ער געמאכט א גרויסע דענט אין דעם גאנצן קעיס אז מנחם מענדל דייטש זאל גיין זיצן א לאנגע צייט, נאר רעבעס פייפן אויפן כלל ישראל. עניוועי, יעצט פון די שטוב פונעם בעלזער רב האט מען אפגערופן און ער האט געבעטן דעם גראס צו געהייסן ער איז דאך א בעלזער אז ער זאל נישט גיין איינזעצן, און כ'האב געהערט זאגן מאחורי הפרגוד אז ער האט באקומען גרויס געלט פאר דעם, ער האט פארקויפט דאס קינד פאר געלט. יעצט אין די זעלבע צייט איז אויך געווען א דיעל מיטן קרקעטשינער אז אזוי ווי דוד לייב גרינפעלד האט געדארפט גיין זיצן, איז געווען א דיעל אז דוד לייב גרינפעלד'ן וועט מען אפלאזן די טשארדזשעס, עט די זעלבע צייט וועט מען אפלאזן די טשארדזשעס אויף דעם אויף דעם חתן דנן דייטש. איז אזוי גייט דא אונטערן טיש די אלע דיעלס. דאס איז נישט יעצט, דאס איז שוין געגאנגען לאנג צוריק. יעצט למעשה, דעם דייטש האט מען נישט געקענט אינגאנצן מוחל זיין, איז ער געזעסן זעקס חדשים, אבער ער איז נאר געזעסן פיר פאר גוד ביהעיוויער, און ער איז ארויסגעקומען, נאכן זיצן איז ער א לעוועל טרי רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, דאס מיינט אזוי, ס'איז דא דריי לעוועלס, לעוועל וואן, דאס איז די שוואכסטע, לעוועל טו, דאס איז מידיום, און לעוועל טרי, דאס איז די שטארקסטע לעוועל, ער. האט זייער אסאך ריסטריקשענס, און זיין טייטל איז ער איז א סעקשועלי וויילענט אפענדער, פארשטייסט? דער בעלזער רב געט אונז דעות אז אונז זאל מיר אפלאזן דעם און יענעם, ווייסט ער דען נישט ווי ביטער ס'איז אז מ'טוט סעקשועלי אביוזן א קינד? זיין זון אהרן מרדכי איז דאך א סעקשועלי אביוזד טשיילד און נאכדעם האט ער אביוזד אנדערע, ער קען אזוי זיין רעבע ווי איך קען זיין בעלזער רב, ער איז א אויסגעשפילטע הושענא, ער איז א צעדרייטער, איינס אזייגער מיינט נישט איינס און נאר פינעווע, דאס קומט אלס פון סעקשועל אביוז, און אז דער רב קוקט דאס צו לאט ער נאך אנדערע זאלן עס טון, און ער קאלט נאך אפ און אינטערווינט אז מען זאל יענעם אפלאזן. דער עולם ווערט סיק ענד טייערד. האב איך געזאגט פאר די fbi און כ'האב זיי געזאגט נאך מער, עטס פארלירט דאס גאנצע לאנד, קאז איך בין זיכער אזויפיל קאראפשען ווי ס'איז דא ביי די אידן איז דא ביי די טשייניז און ביי די גוים און ביי יענע גוים, עווענטשיעלי יו גאנא לוז איט אלל, און וואנס יו גאנא לוז איט אלל וועט יעדער האבן א גאן אין די טאש און יעדער וועט ארום גיין שיסן, אזוי ווי היינט אליין איז געווען פֿינף שוטינגס אין ברוקלין, אפאר זענען טויט, אולי דאס איז געווען דראג רילעיטעד אבער ס'מאכט נישט אויס, פיפל אר געטינג די מעסעדזש דעט דער איז. נאו דזשאסטעס, און זיי הייבן אן צו זעהן איך בין גערעכט, און זיי הייבן אן צו טרייען צו פארעכטן, דעיר גאנע פיקס דיס האול טינג, וואס דאס טוט זיך דא מיט טשיילד מאלעסטן, איטס גאנע סטאפ, מען וועט אפילו די וואס האבן גענעמען געלט וועט מען איינזעצן, די רבנים וואס האבן צוגעהאלפן וועט מען איינזעצן, ס'איז שוין דא יעצט א רב וואס מען האט אים סובפינעט פאר טרייען צו אינטערווינען, איטס גאנע טעיק ען ענד, סאו די אלע וואס זיי מיינען ס'איז א חכמה, פייפט אויף מיר און גיבט א פאראיין, נה נה נה נה נה נה, דאס וועט נישט לאנג גייט עס אויך נישט אנהאלטן, לאנג גייט עס אויך נישט אנהאלטן, עניוועי. איך האב עס שוין איבערגעגעבן, זיי האבן דעם פיקטשער פון די קאר, יענער מיינט ער איז שנעל אוועקגעפארן, איך האב א קעמערע, א זום קעמערע וואס ס'כאפט אלעס וואס איז געשען, סאו וואס גייסטו יעצט טון? יעצט גייסטו זאגן אז די קעמערע איז ליגנט, וואס? טינק נאו, זוך דיר א גוטן עקסקיוז, דא קענסטו אפשר זאגן איך האב דיך מאלעסטעט אין א מקווה, האסט מיך געוואלט ארויפפארן, אבער די צרה איז איך גיי דאך נישט אין קיין מקווה, מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן, און דאס איז דער חסד השם, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע מקווה'ס און פון אלע שילן, ווען נישט וואלסטו יעדן טאג געהאט אזאלעכע אלעגעישאנס אין די ניינטיעט פריסינקט. נאר די בהמות וואס האבן עס געטוהן, דער ענזל שטערן, מיט דעם דער יצחק שטערן, מיט דעם גרויסן אפגעפליקטן בהמה וועלפער העלפער, די האבן נישט געכאפט, די האבן נישט געכאפט אז דו האסט יענעם ארויסגעווארפן ביסטו פינישט, יענער קען טוהן וואס ער וויל יעצט. עניוועי, איך דאנק דיר זייער פאר טרייען מיך איבערצופארן, האסט מיר געגעבן א קלאפ מיט די מירער און איך האב דיין לייסענס און ס'איז איבערגעגעבן און נישט ביי די ניינטיעט. ניין ניין ניין איטס נאט גאנע גאו עני מאר. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אין לונדון יעצט געשטארבן א איד הרב ר' אפרים חזקאל פאנעט ער איז געשטארבן פלוצלינג אין לונדון און אים האט מען נישט גראד אויפגעהאלטן שוין זעהט אויס מ'האט שוין ערלעדיגט מ'האלט שוין נישט אויף די אלע מתים אבער למעשה עפעס גייט דארט פאר אין לונדון אונז ווייס מיר דארטן אז די כשרות איז אין דר'ערד. מיר האט געזאגט א שוחט וואס האט געשאכטן פאר כדתיא, אז ס'איז נבילות טריפות, איך זאג עס נאך, כ'האב נישט קיין מורא, זאלן זיי מיך סוען, און דארט איז דא א פראבלעם מיט איינעם וואס ער וואוינט דארטן מיט אן אשת איש, די צו היינט איז דאס א דזשאוק שוין, סאו לאנדאן פארט צו צו אויסזעהן אזוי אז די אראבער וועלן ענק ארויסטרייבן פון דארטן און אמתע צו פרעגן דעם אייבערשטן פארוואס. יו ניד טו סטרעיטן אוט ביקאוז יו געטינג א לאט אוו סיגנעלס, איך האב דארט געהאט צו טוהן מיט א מקווה, ס'איז געווען פסול, מען האט עס געענדיגט, און לויט ווי מען האט עס גענדיגט איז עס געווען פסול, זיי האבן געמאכט א מיסטעיק, זיי האבן געארבעט אן מיר, ווייל דער שטיינהארט האט געמיינט אז איך וועל מיך לאזן פון אים, ער האט געוואוסט ער האט צו טוהן מיט השגחות, ער האט געהאט אמאל סנאו קרעסט אייזקרים האט ער געמיינט אז. יו נאו, ער וועט זאגן די רבנים, אזוי האט ער מיר אמאל געזאגט, איי טעל הים וואט איי וואנט טו און איי שאו הים וואט איי וואנט טו. כ'האב אים געפרעגט וויאזוי קענסטו האבן אויף סטראבערי אייזקרים א הכשר, ס'איז דאך פול מיט ווערים, האט ער געזאגט, איי טעל טעל די רעבייס דעט איטס אנלי א פלעיווער, פארשטייסט, ער ליידט צום, עניוועי. אין ארץ ישראל האט אנגעהויבן צו רעגענען געפערליך, ס'איז דא וואסער אין אשקלון האט זיך געמאכט צוויי און נײַנציק מילימעטער אין א שעה, קארס ווערן דערטראנקען, ס'איז געפערליך. ס'איז דא א מעשה, דער נודע ביהודה האט אמאל נישט ליב געהאט א חזן, האט ער אמאל געטשעפעט דעם נודע ביהודה אז נאך גשם ווען ער האט געבענטשט גשם האט אנגעהויבן צו רעגענען, זאגט ער פארן נודע ביהודה זעסט דו האסט מיך נישט ליב אבער דער אייבערשטער האט מיך יא ליב, הראי' ער האט אויסגעהערט מיין גשם, ער האט שוין געשיקט א רעגן. זאגט אים דער נודע ביהודה, אוי פארשטייסטו נישט, אזאלכע מענטשן ווי דו האבן נישט נאר געברענגט א רעגן אויף די וועלט, זיי האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט. רבותי, עס קומט יעצט די גרויסע וואסערן, אין ספר חסד לאברהם שטייט אז עס וועלן זיך עפענען וואסערן, ער זאגט אז נאך אין תש"ס וועט שוין זיין נאך דעם גואל צדק נאך תחיית המתים, על כל פנים עס קען זיין אונזערע חטאים האבן עס אביסל ארויסגעשטופט, אבער נעווערדעלעס מען זעט שוין די אלע סימנים, רבותי מען דארף אנהייבן תשובה צו טון, ווייל אונז קען מיר זיין פון די פיר פיפטל אזוי ווי אין מצרים וואס האבן עס דעי נעווער מעיד איט אוט מען האט נישט קיין זכר פון זיי. און אין אנדערע שטעט אין ארץ ישראל איז אויך דא גרויסע וואסערן רבותי סאיז שוין דא אלע סימנים אז משיח גייט קומען סגעווען אמאל א מעשה אזוי דער חזון איש האט אמאל געגעבן איינעם א ברכה ער זאל האבן א בן זכר האט ער געהאט א מיידל האט ער אים געזאגט ס'אלרייט, דאס נעקסטע וועט זיין מערטשעם א יונגל ווייל בת תחילה סימן יפה לבנים, ער וועט האבן גאר א געלונגען יונגל, דאס צווייטע איז אויך געווען א מיידל, האט ער אים געזאגט יעצט האסטו א דאפלטן סימן, א סימן מובהק ווייל ס'איז דא צוויי בת, איין בת תחילה און נאך א בת תחילה, זאגט ער פארן חזון איש רבי איך וויל אייך עפעס בעטן, איר ווייסט דאך אין די סוגיא אין בבא מציעא איז בנים זענען עדיפים פון סימנים, געטס מיר שוין נישט די סימנים איך וויל שוין האבן דעם בן, איז דאס זעלבע דא אויך? סימנים זענען שוין דא אויף די גאולה, אבער אונז וויל מיר שוין דעם גואל צדק אליינס. אבער רבותי, ס'איז אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט די לעצטע יאר צוויי פאר ער איז אוועק, ער האט דאך געזען אז דער עולם איז זייער זייער אנגעצויגן, משיח אט אט אט ער קומט שוין, און וואס וועט זיין חלילה אויב ער וועט נישט קומען, צדיקים האבן זיך דאך אויף דעם אויך געזארגט. ס'געווען איינער פון די גרויסע צדיקים. פונעם רבי ר' לעזערל דזשיקובער, ס'געווען תר"כ, און דער עולם האט אנגעהויבן צו פארקויפן די נכסים, מ'האט אנגעהויבן צו פארן אויף ארץ ישראל, ווייל מ'האט געוואוסט ויתנו לך כתר מלוכה, איז ער אריינגעגאנגען סוכות און ער האט געשוואוירן אויף זיין בארד אז היי יאר העט ער נישט קומען. צדיקים האבן זיך דאך געזארגט, ביז די לעצטע יאר, יאר און א האלב האט דער ליבאוויטשער רבי געזעהן אז טאמער חלילה ס'העט נישט געלונגען וואס ס'העט זיין מיטן עולם, האט ער זיך אנגערופן ביי עטליכע פארברענגס, רבותי, איך האב שוין געטוהן אלעס וואס איך האב געקענט, יעצט ווענדט זיך עס נאר אין ענק. עטס ענק פאררעכטן, טוהן תורה ומצוות, תשובה, געבן צדקה און אזוי ווייטער, דעמאלטס וועט משיח קומען. איז למעשה די באל איז יעצט אין אווער קאורט, דער אייבערשטער ווייזט אונז אלע סימנים, אבער אונז דארף מיר אבער נאך אסאך טוהן אז ס'זאל עפעס זיין, און בפרט נאך בין אדם לחבירו איז מען דאך אזוי פארדארבן און אזא השחתה אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, א לענדלער קען נעמען און זאגן פאר א אינגערמאן איך רעיז דיר פופ. צן הונדערט דאלער רענט, ער קען נישט גיין צו קיין בית דין ווייל ער העט אינערגעץ נישט געווינען, און ממילא מוז ער זיך נעבעך סעפערעיטן מיט זיין פרוי, ער קען עס נישט אויסהאלטן מער, און דאס טוהן מיר אונזערע פירערס, די פירערס פון די קהילה, רחמנא לצלן. סא, איך קען נאר יעדן זאגן האטס שכל וואס צו טוהן, ווייל ס'נישט גוט וויאזוי ס'איז, און לאמיר טראכטן יעדער פאר זיך א פיוטשער. איך זאג, ס'דא די מיטלערע עידזש מענטשן וואס זיי דארפן שוין נישט קיין חדרים מיט די אלע זאכן, די קענען דאך זיכער פארן איבעראל זיך צו באזעצן. עטס דארפט זיכער נישט ליידן פון די היי קאסט זאכן וואס אלעס קאסט אזוי טייער. וואס גיט ענק ווילימסבורג? עניוועי, זייטס אלע געזונט און האטס א גוטן שבת. כל טוב.